הונדערט און עלף, פונקט וויפיל אמונה, אמונה איז אויך הונדערט און עלף, וויפיל איז גימטריא להם? פונקט וויפיל בטחון, להם איז גימטריא פינף און זיבעציג, פונקט וויפיל בטחון, והמים להם, די אמונה און בטחון דאס איז א חומה פאר אידן מימינם ומשמאלם, קיין שום דא עס קען קיינער נישט קעגן קעגן אמונה בטחון דאס איז א זאך וואס איז א חומה והמים גימטריא אמונה להם גימטריא בטחון פינף און זיבעציג חומה דאס איז די חומה פאר אידן מימינם ומשמאלם ס'איז אזא גדר וואס קיין שום טראקטאר קען עס נישט אראפווארפן און קיין שום כלי חבלה קען עס נישט לעכערן אמונה בטחון חומה מימינם ומשמאלם נו מיר האבן געהאט גערעדט אז רבי יוסף חיים זאנענפעלד איז אוועק אפאר קינדער און ער איז געווען שטענדיג פרייליך רבי יוסף חיים מיר האבן געפרעגט ווי אזוי ביסטו אזוי פרייליך האט געזאגט רבי יוסף חיים אז ווען ס'איז דא אן ערדציטערניש א ערדציטערניש הייבט מען אן צו לויפן דא דארט וואס לויפסטו דארט פונקט ווי דא האט זיך געעפנט די ערד קען האט זיך דארטן אויך געעפנט וואס לויפסטו דארטן וואס איז דארטן בעסער דא האט זיך געעפנט דארט האט זיך אויך געעפנט וואס איז די עצה ביי ערדציטערניש זיך צובינדן מיט א שטריק פון אויבן, ממילא רירסטו נישט אן די ערד, דעמאלטס ביסטו פארזיכערט. אז מען בינדט זיך צו פון אויבן, זאגט ער, דעמאלטס ביסטו פארזיכערט. והמים להם חומה. מ'בינדט זיך צו פון אויבן, מיין טאטע זכרונו לברכה זאגט, צרורא דלעילא דביה חיי כולא, צרורא לשון קשר, ביסט צוגעבינדן אויבן דביה חיי כולא דו די גאנצע לעבן. אזוי. אין יעדן מצב, די לשון הרמב ם אין פרק ז' אין הלכות מלכים הלכה ט ו, זאגט דער רמב ם, וכל המתחיל, די לשון הרמב ם, ער הייבט אן דארט, און פריערט אביסל זאגט ער, מאחר שיכנס אדם בקשרי המלחמה, ווען עס איז געווען די מלחמת קודש דארטן, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, שטענדיג זיך פארלאזן אויף מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. איז ממשיך דער רמב ם א לשון אזוי, וכל המתחיל לחשב ולהרהר במלחמה, ער הייבט אן צו טראכטן וואס דא טוט זיך, ומבהיל עצמו, ער ברענגט זיך אריין אין א פחד, עובר בלא תעשה שנאמר אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם, עובר אין א לאו, א מענטש לייגט זיך אן דא, הערט זיך אן די אלע נייעסן, לשון הרמב ם אין פרק ז' הלכות מלכים הלכה ט ו, אז דער וואס לייגט זיך אריין אין דעם, מתחיל לחשב להרהר במלחמה, ומבהיל עצמו, ווערט אין פחד פון דעם, עובר בלא תעשה, ומבהיל עצמו, ער מאכט זיך עס בידים, הער אויף צו טראכטן אזויפיל, און הער אויף צו הערן אזויפיל די נייעס, ווי מען רופט עס, דא, מקוה נייעס, הער אויף צו טראכטן ווי האט ער געזאגט ר' מאטל לוריא האט געזאגט אז די גמרא זאגט אשרי מי שבניו זכרים אוי לו למי שבניו נקבות פארוואס שטייט נישט אוי לו למי שבנותיו נקבות וואס הייסט בניו נקבות אוי לו שבנותיו וואס הייסט בניו נקבות זאגט ס'דא א בחור דער קומט אהיים אהיים מיט חידושים חידושים איז לשון זכר ס'איז דא איינער וואס קומט אהיים מיט חדשות, מיט נייעס, חדשות, דאס איז נקבה, לשון נקבה. דער אשרי מי שבניו זכרים קומט אהיים מיט חידושים. אוי לו למי שבניו נקבות קומט אהיים מיט חדשות, לשון נקבות. נאר פארקערט. אזא תקופה. איז דא איינער וואס נוצט עס אויס מתרומם ווערן, און ס'איז דא איינער וואס ס'איז דאך דאך נישט קיין סוד אז די אלע זאכן וואס מען זעהט דא, מ'האט דאך געזעהן דא עיין בעין מאת השם היתה זאת, און די אלע עניינים, זאגן דאך אפילו א פייגעלע קומט אריין וואלט מען עס געדארפט מערקן, און דא האט מען גארנישט געמערקט, אלצדינג וואס מען זעהט דאך און מען האט דאך געזעהן בחוש דא מאת השם היתה זאת היא נפלאת בעינינו. נאר ס'איז דא איינער וואס ליגט אזוי אינעם טבע, ליגט אין די נייעס, און דעמאלטס איז עס א בראך. דא איינער, מען האט מיר געזאגט א אינגערמאן, האט מיר געזאגט יענע וואך ער איז געווען אין תל השומר אין שפיטאל, מיט א משפחה זיין, ער איז געווען דארטן א גאנצע טאג, ער איז ארויסגעגאנגען פון שפיטאל, האט ער געזאגט, מזמור יענך. יענך השם ביום צרה. האט ער געזאגט אז די קאפיטל הייבט זיך אן יענך השם ביום צרה, עס ענדיגט זיך השם הושיעה המלך יעננו ביום קראנו. האט ער געזאגט ווען ער איז אריינגעקומען אין שפיטאל האט אים אויסגעזען אז עס איז געווען א יום צרה דא. ער איז ארויס פון שפיטאל האט ער געזען אז עס איז געווען א יום קראנו. ער האט געדאווענט גוט דא, ער האט געזאגט תהילים דארטן, ער האט געדאווענט ערליך שחרית מנחה מעריב. האט געפילט, האט געזען ס'געווען א יום קראנו, ווען ער איז אריינגעקומען אין שפיטאל האט אים אויסגעזען א יום צרה, מ'איז ארויסגעגאנגען געזען יום קראנו, במה דברים אמורים, ס'דא איינער וואס נעמט אזעלכע טעג און ווערט צומישט און צוחישט און פארציטערט און פארקנאקט, און ס'דא איינער וואס פארקערט, אזעלכע טעג מיט א קרבת אלוקים, טאקע מיט די אמונה, מיטן ריכטיגן אמונה, ווי האט ער געזאגט? דער רב דא נאר און געזאגט אז א מענטש פרעגט שאלות פרעגט ער אויפן עבר פרעגט ער למה למה פארוואס איז דאס אויפן עתיד וואס פרעגט ער מה יהיה מה יהיה וואס וועט זיין וויפיל וויפיל אונז האבן פריערט גערעדט וויפיל גימטריא פון בטחון פֿינף און זיבעציק אויפן עבר פרעגסטע למה, וויפיל איז גימטריא למה? פֿינף און זיבעציק. אויך בטחון. מה יהיה אויפן עתיד, וויפיל איז גימטריא מה יהיה? אויך פֿינף און זיבעציק. מה איז פֿינף און פֿערציק, יהיה איז דרײַסיק. פֿינף און זיבעציק. מה יהיה? בטחון. למה? בטחון. דאס איז די אלף בית פון א אידן אויף יעדע זאך. בוטח בשם ישוגב. יעדע איינער. נאר וואס דען? אז דו שטייסט דארטן, ליגסט זיך אן, שטאפסט זיך אן מיט די נייעס דארטן, און שפעטער, ער דארף חיזוק, ער ווערט חוזק, ער ווייסט נישט וואו ער איז. ווי האט ער געזאגט הרב פינקוס, מיט וישמע יתרו. רשי זאגט מה שמועה שמע ובא.

און יתרו האָט שפּעטער געזאָגט, ויאמר יתרו, עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים. וואָס איז עתה ידעתי? האָט ער געזאָגט, מה שמועה שמע ובא. וווּ האָט עס יתרו געהערט? ער איז געווען עמעצער אַ כומר לעבודה זרה. וווּ האָט ער עס געהערט? אין ראַדיאָ האָט ער עס געהערט, אין קאַווע נייעס האָט ער עס געהערט. ער איז געקומען צו משה רבינו, משה רבינו דערציילט, ניין, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אלקים למשה, אַלצדינג האָט דער אייבערשטער געמאַכט. אוה, ויאמר יתרו עתה ידעתי, יעצט ווייס איך, פריער האב איך געהערט פון ראדיא איז געווען יענער, יענער בראך, נאר זאגט ער עתה ידעתי, יעצט ווייס איך כי גדול השם מכל האלוקים, מען פארשטייט ווי א איד לעבט די די תקופה, א איד לעבט עתה ידעתי כי גדול השם, ער פארשטייט ער זעט דעם יד השם דא. אלצדינג דעם בליק, די בליק זאל ווערן אביסעלע אנדערש, ממילא דאס איז אלצדינג, וועגן די פחדים, וועגן די אלע מיני מעשות, ווי האט ער געזאגט רבי שמשון רפאל הירש, מען זאגט אז שטייט אין פרשת ויגש, ווען יוסף הצדיק איז נתגלה געווארן צו די ברידער, האט ער געזאגט אני יוסף אחיך, שטייט דארטן אין פסוק אז יוסף הצדיק האט געזאגט, ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, האט ער געפרעגט וואס הייסט ואל יחר בעיניכם? יחר איז נישט אין עיניים, יחר איז אין הארץ. מ'דארף זאגן האטס נישט קיין פארדריס אין הארץ. ואל יחר בלבכם, וואס הייסט ואל יחר בעיניכם? הא? וואס הייסט בעיניכם? זאגט ער אזוי, יוסף הצדיק האט געזאגט פאר די ברידער, איך קען נישט זאגן אויף דיין הארץ זאל נישט זיין אין כעס, איך קען נישט זאגן אויף דיין הארץ זאל נישט זיין, זאל נישט האבן קיין פחד, איך קען נישט זאגן אויף דיין הארץ זאל נישט האבן קיין כעס, אבער וואס איך קען דיר זאגן ואל יחר בעיניכם, בייט די גלעזער, קוק אביסל אנדערש דעם בילד. קוק אביסל אנדערש מיט עיני אמונה, גלייב אין א עין השם, בייט די גלעזער. בייט די גלעזער קוק עס אן אנדערש, ממילא וועט עס שוין משפיע זיין אויפן הארץ אויך, עס וועט שוין נישט לעבן אין קיין פחדים, עס וועט שוין נישט לעבן אין קיין כעס, עס וועט שוין משפיע זיין אויפן הארץ. און איינער פרעגט וויאזוי קען איך מקיים זיין דעם רמב"ם, דער רמב"ם זאגט כל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה, שנאמר אל ירך לבבכם, ווי אזוי? בייט די גלעזער, בייט די אויגן, ליג נישט אין מה שמועה שמע ובא אין די וואס דו הערסט, נאר וויס עתה ידעתי כי גדול השם מכל אלקים, ליג, זיי מקיים, וויאזוי דער חזון איש געזאגט אמאל פאר רבי שמערל גריינעמאן, האט ער געזאגט אמאל, אז א פעקעלע איז משמים, יעדע מענטש מיט זיין פעקעלעך, די פעקעלע איז משמים. וואס די מענטש מאכט דא, ער קלייבט זיך אויס, ער וועלט זיך אויס די פארב פון די משקפיים, פון די גלעזער. ער קלייבט זיך אויס צו זיין רויט, צו גרין, צו בלוי, צו ווייס, ווי אזוי אנקוקן די זאך, ווייל איך ארבע עיניך. אנקוקן די זאך, ווי אזוי אנקוקן די זאך, דאס מאכט די מענטש. ער בוחר די, די פארב פון די גלעזער. צו אנקוקן שווארצע גלעזער, צו ווייסע גלעזער, צו בלויע, צו גרינע. און די חידושי הרי"ם האט געזאגט פאר זיין רעבעצן, נאך וואס ער איז צוריק געקומען פון די לוויות פון זיינע קינדער, און האט זיך אוועק געזעצט אויף דער ערד כאילו לא היה, און די רעבעצן האט עס פארדראסן, איז אריין געלאפן צו אים און געפרעגט, וואס האסטו באגראבן יעצט א קאטשקע? וואס ביסטו אזוי רואיג? וואס ביסטו אזוי רואיג? האט די חידושי הרי"ם געזאגט, א פעקל קריגט מען משמים, עגמת נפש מאכט מען זיך בידיים. כאילו קענסטו אנדערש טראכטן. טראכט אנדערש? וואס הייסט דאס טראכט אנדערש? יא, וואס הייסט דאס טראכט אנדערש? אין אזעלכע מצבים. און געזאגט די מהרל זאגט אין בבא מציעא ל"ג זאגט די מהרל ער איז דארט מסביר וועגן פחד די מענטש זאל נישט לעבן אין קיין פחד זאגט ער א אינטערעסאנטע זאך זאגט עסט נעמען א לוח עץ נעם א ברעט לייג עס דא פון איין וואנט צום צווייטן וואנט דעם ברעט לייג דא פון איין וואנט צום צווייטן וואנט עסט גיין אויפן ברעט וועסטו פאלן? וועסט פאלן? ניין. די זעלבע ברעט לייג עס דארטן אין שנעלער קען די בנינים פון שנעלער די אכצן שטאק לייג עס צווישן איין בנין מיטן צווייטן בנין מ'וועט דיר בעטן גיי נאר אויף די ברעט. הא? ס'איז די זעלבע ס'איז א שטארקע ברעט ס'קען זיך נישט צוברעכן ס'איז צוגעבינדן שטארק. עסט גיין? וואס איז זיין נאמען? ווי האט יענער געזאגט? נאר פון טראכטן גיי איך גלייך פאלן. נאר ווען א. זאגט די מהרל, זאגט די מהרל, ווען ער גייט אויס דעם ברעט, זאגט ער, ווען דאס איז געבינדן על גדות הנהר אויף א טאך, צו אויפן אכציגסטע שטאק, איז וואס איז דעמאלטס קרוב הוא אל הנפילה, ניינציג פראצענט אז די מענטש וועט פאלן. פארוואס דא ווען ס'ליגט אויף דער ערד פון איין זייט צום צווייטן פאלסטו נישט, און דארטן אויפן אכציגסטן שטאק פאלסטו יא, ווער ווייסט פארוואס, זאגט די מהרל, ווייל דארטן טראכסטו פון פאלן און דא טראכסטו נישט פון פאלן. פארוואס דא אויף דעם זעלבן ברעט ביסטו בכלל נישט געפאלן? פארוואס דארטן ביסטו געפאלן גלייך? דארטן זאגט ער קרוב הוא אל הנפילה, ניינציג פראצענט וועסט פאלן. ווייסט פארוואס? ווייל דא טראכסטו נישט פון פאלן און דארטן טראכסטו פון פאלן. זאגט די מהרל זעסטו אז די מחשבה מאכט די זאך. וואס דו טראכסט, דאס מאכט די זאך. דו עסט טראכטן פון פאלן פאלסטו. אונז דארף מען אין היינט די היינטיגע טעג נישט טראכטן פון פאלן, טראכט נאר פונעם אייבערשטן. טראכט פונעם אייבערשטן און אזוי ביסטו א געהאלפענער. דאס זאגט דער רמב"ם כל המתחיל לחשוב ולהרהר בענייני המלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה. דו עסט טראכטן פונעם אייבערשטן, טראכטן, אויב טראכטן, טראכט, ווי האט מען געזאגט אין ירושלים פלעגט מען זאגן, ביי די צמח צדק האט געזאגט טראכט גוט וועט זיין גוט, טראכט גוט וועט זיין גוט, האט מען געזאגט אין ירושלים, טראכט גארנישט איז דאך נאך בעסער, אויב טראכטן, וועסטו טראכטן וואס רשי זאגט אין תהלים ל"ד

קיינער וועט נישט קלאפן אשמנו, קיינער וועט נישט חרטה האבן מיט בוטח זיין אין אייבערשטן. דאס זאלסטו טראכטן. אויב טראכטן זאלסטו טראכטן וואס דוד המלך זאגט אין תהילים נ', דא א פסוק וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני. וקראני רופט מיך זאגט דער אייבערשטער ביום צרה, אחלצך ותכבדני זאגט רשי הקדוש דעם פסוק, שזה כבודי. שאושיע את הבוטחים בי, דאס איז מיין כבוד איך זאל העלפן הבוטחים, לייג דא אריין קאפ, לייג אריין דיין קאפ טיף אין אמונה בטחון, שזה כבודי שאושיע את הבוטחים בי. כלל ישראל גייט אריבער היינט א תקופה, א שווערע תקופה פון א נסיון אין אמונה בטחון, מען זעט במיחש יד השם, אוי אוי, יעדע איינעם, מען זעט דאך בחיש, דעם וועמען ס'איז געווען באשערט מי יחיה, וועמען ס'איז געווען באשערט מי ימות האט מען דארט געזען בחוש בחוש, קען זיך ארום דרייען לעבן מחבלים איז געבליבן לעבן, און די און ס'קען פון די אנדערע זייט איינער פון דא געפארן דארטן דארף מאכן א ברית פאר אייניקל און און דארטן נעבעך געבליבן, סאו מען זעט דאך בחוש דעם מי יחיה. דו זאלסט אריינלייגן דיין קאפ אין אמונה, משנן זיין, איבערחזר'ענען. ווי רשי זאגט ביים יושב בסתר, יושב בסתר הייסט דאך ווערט דאך אנגערופן אין חז"ל שיר של פגעים, דאס איז דאך די יושב בסתר די שמירה פון אלע פגעים רעים און מרעין בישין. לויט וואס שטייט דארט אין קאפיטל, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באהלך, כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך, דארטן שטייט אין פסוק כי אתה השם מחסי. זאגט רשי דארטן אז ס'פעלט דא א ווארט, ס'דארף שטיין כי אתה אמרת השם מחסי, ווייסט פארוואס דו האסט די גאנצע שמירה? פארוואס קריגסטו די גאנצע, ווייל דו האסט געזאגט השם מחסי, ווייל דו האסט געזאגט השם מחסי וועגן דעם האסטו די גאנצע שמירה, כי אתה אמרת השם מחסי, ווייל דו האסט געזאגט השם מחסי וועגן דעם קריגסטו די גאנצע שמירה, זאגט רשי, כי אתה השם מחסי, זאגט רשי אז ס'פעלט דא א ווארט, מ'דארף זאגן כי אתה אמרת השם מחסי, זאגט רשי הקדוש והרי זה מקרא קצר, ס'פעלט דא א ווארט, והרי זה מקרא קצר, איינער האט געזאגט בדרך צחות, אז רשי זאגט והרי זה מקרא קצר וואס בעט ער דא? ענדיגן גאנץ תהלים? ער בעט דא צוויי ווערטער זאגן השם מחסי און פארדעם וועסטו קריגן די גאנצע שמירה, כי אתה אמרת השם מחסי, וועסט זאגן השם מחסי, זאג השם מחסי, לעב מיטן אייבערשטן, לייג אריין דעם קאפ דארטן, לייג אריין דעם קאפ דארטן. דו וועסט נישט זיין שקוע אין די בן פינות קבועות, נאר כי אתה שמת השם מחסי דארטן וועסטו זיין שקוע. ממילא עסטו גיין אויף עסטו פילן ווי דו גייסט אויף דער ערד ווי די מהר"ל זאגט וועט זיין די ברעט אויף דער ערד, עסט נישט פילן דו דרייסט דיך אין די טעג ווי אויפן ברעט דארטן אין אכצנסטע שטאק. מ'זעט די וואס זיי ליגן שקוע דארטן אין די בנין מן הקודש דארטן אין די נייעס, דרייט זיך ארום פונקט ווי די אכצענטע שטאק ער קען זיך נישט בארואיגן פון פחדים, אבער איינער וואס ליגט אין די השם מחסי דרייט זיך ארום ווי די מהר"ל זאגט אין די אויף די ברעט אויף דער ערד. ער האט געזאגט רבי אברהם גענאכאווסקי געפארן מיט זיין זון קיין ירושלים פון דא מיט א פֿיר הונדערט און צוויי ער איז ארויפגעגאנגען פון באס איז אים אראפגעפאלן די זייגער עס איז געווארן אויס די זייגער איז געגאנגען ער איז אנגעקומען קיין ירושלים זאגט אים זיין זון קום לאמיר קויפן א נייע זייגער האט ר' אברהם גענאכאווסקי געזאגט ניין ס'איז א שאד ניין נישט קיין נייע מ'דארף עס פארעכטן מ'קען עס פארעכטן זענען אריינגעגאנגען צו א זייגער מאכער זאגט דעם זייגער מאכער יא די באטעריע איז אויסגעגאנגען מ'דארף פשוט בייטן א באטעריע האט ר' אברהם גענאכאווסקי געפרעגט דעם זייגער מאכער אבער ווי אזוי איז געשען אזא זאך פונקט ווען ס'איז אראפגעפאלן פונקט דעמאלטס איז אויסגעגאנגען די באטעריע וויאזוי א צירוף פון צוויי זאכן? פונקט ווען עס איז אראפגעפאלן איז אויסגעגאנגען די באטעריע? האט אים געזאגט רבי, דו פארשטייסט נישט? דא איז געווען א שוואכע סוללה, ס'איז געווען א שוואכע באטעריע, א סוללה חלשה, ס'איז געווען א סוללה חלשה, א שוואכע באטעריע, און אז ס'איז א שוואכע באטעריע איז פון יעדן פאל ווערט ער אויס פון יעדן פאל. רבי אברהם גענאכאווסקי איז צוריקגעגאנגען אין ישיבה, האט ער געגעבן א קלאפ און געזאגט, בחורים, כ'האב היינט געלערנט צוויי זאכן. די ערשטע זאך האב איך געלערנט, אז ס'קען זיין א סוללה חלשה, א שוואכער, אבער כל זמן ער פאלט נישט קען ער ווייטער ארבעטן. א בחור גייט אריבער א שווערע תקופה, טאמער דו פאלסט נישט ביי דיר אין אמונה, וועסטו ווייטער ארבעטן, אלץ וועט ווייטער ארבעטן. אפילו ס'איז א סוללה חלשה. אבער כל זמן דו פאלסט נישט ביי זיך, ביסט זיך מחזק אין די אמונה, ארבעט עס ווייטער. אבער די עיקר וואס ער האט געלערנט האט ער געזאגט, אז ווען די סוללה איז חלשה אין אמונה, עס איז א שוואכע סוללה אין אמונה, פון יעדע נפילה ווערט די בחור אויס. ווען עס איז א שוואכע סוללה אין אמונה, פון יעדע נפילה, יעדע קול אזעקה צו וואס, ער ווערט אויס. אבער ווען וואס די תפקיד דאן, אנפילן דעם סוללה, אריינלייגן דעם שטעקער, מ'קען דעם שטעקער, אנפילן דעם סוללה, אריינלייגן דעם שטעקער פון אמונה, זיך מקשר זיין צום אייבערשטן. ווי רבי יוסף חיים האט געזאגט, ווען מ'איז געבינדן אויבן פאלט מען נישט אונטן, מ'איז צוגעבינדן מיט מיט א שטריק פון אויבן. און דערציילט נאך רבי נפתלי ראפשיצער האט געזען אמאל איינער, א פאכמאן, מ'רופט עס דא א לוליאן, וואס איז געשטאנען געטאנצן פון א שפיץ דאך פון פערטן שטאק אראפגעטאנצן און ס'איז אים גארנישט געשען, ס'איז אזא שפיל א לוליאן. דער רבי ר' נפתלי ראפשיצער איז צוגעלאפן צו אים האט אים געפרעגט וויאזוי מאכסטו עס? אראפגעטאנצן פון פערטן שטאק און ס'איז גארנישט געשען, אפילו א נאגל טוט מען נישט, וויאזוי מאכסטו עס? האט ער באוויזן פאר ר' נפתלי ראפשיצער, די שפיל זיינע איז, האט אים באוויזן דא איז דא א דינע דראט פון אייזן, א שטארקע דראט וואס איז שטארק צוגעבינדן, און ווען איך טאנץ אראפ, האט ער אים באוויזן, איך בין גוט צוגעבינדן צו דעם דראט, איך האלט זיך שטארק אן אין דעם, און איך גיי אזוי אראפ, ממילא איך פאל נישט, איך האלט זיך אן, איך גיי אראפ מיט דעם, איך גיי אראפ מיט דעם, איך האלט זיך אן שטארק אין די דראט, און וועגן דעם פאלט ער נישט. האט רבי נפתלי ראפשיצער געזאגט, האט זיך דעמאלטס אויסגעלערנט אז מען איז גוט צוגעבינדן אויבן, און קיין שום נפילה וועט דיר נישט קענען מזיק זיין. ווייל ביסט צוגעבינדן מיט די אמונה צום אייבערשטן, דער חוט די אמונה, די דראט פון אמונה, דו ביסט צוגעבינדן שטארק מיט די דראט פון אמונה, וועט קיין שום נפילה דיר נישט קענען מזיק זיין, והמים להם חומה. רבותי, אזוי זעט מען מען איז זיך מחזק מיט אמונה, די וואכעדיגע סדרה. די וואכעדיגע סדרה, מען זעט שטייט די וואך, וימח את כל היקום, דער רבונו של עולם האט אויסגעמעקט דעם כל היקום אשר בארץ, וישאר אך נח ואשר איתו בתיבה. רשי הקדוש זאגט אין מדרש אגדה, זאגט רשי שפעטער ויש אומרים, וואס איז געווען וישאר אך נח זאגט רשי, שאיחר מזונות לארי, והכישו. ער האט איהם געגעבן שפעט די עסן, האט דער לייב האט אים געגעבן א בייס. וואס איז טייטש אך? אך איז מלשון מיעוט וחיסרון, אז נח אליין איז געווארן פארפעלט, ער איז נתמעט געווארן, אך איז א מיעוט, ער איז געווארן ממועט דורך דעם בייס פון די ארי. יא, אזוי זאגט רש"י, וישאר אך נח. ווי ס'זעהט אויס ווען מ'לערנט דאס, אז די לייב איז געווען הונגעריג, און ער איז געווען אין כעס אויף אים, האט ער אים געגעבן א בייס, יא? ש. אבער רש"י לייגט צו גלייך א ווארט, רש"י זאגט דעם פסוק אין משלי י"א, פסוק ל"א, אז שטייט דארט אין פסוק הן צדיק בארץ ישולם, הן צדיק בארץ ישולם, וואס טייטש הן צדיק בארץ ישולם, זאגט רש"י אין משלי, שהצדיק משתלם שכר העבירה שבידו בעודו על הארץ בחיים, דעם צדיק צאלט דער אייבערשטער שכר עבירה, וואס איז טייטש? רש י ברענגט עס דא אויף נח, הן צדיק בארץ ישולם, וואס איז עס טייטש אז נח האט געקריגן דעם וואס דער לייב האט אים געביסן נישט ווייל דער לייב איז געווארן אין כעס, נאר דער רבונו של עולם האט אים געגעבן די עונש פארוואס ער האט פארשפעטיגט צו געבן פארן לייב די מזונות. ווען מען קוקט אריין פשוט, יעדע אינגעלע אין חדר ווייסט אז פארוואס האט ער אים געביסן, ווייל ער האט אים געגעבן שפעט די, יעצט קוקט עס אויס אז פארוואס האט ער אים געביסן, ווייל דער לייב איז געווען צוקאכט האט ער אים געגעבן א בייס, אבער רש י לייגט דא צו א ווארט עפעס אנדערש, הן צדיק בארץ ישולם. אז דער רבונו של עולם האט אים באצאלט די עונש אויף די וועלט ווייל ער האט פארשפעטיגט די מזונות. און שטייט אויך אין מדרש שטייט עס מער בהרחבה, אין מדרש שטייט אז אברהם אבינו האט געפרעגט שם בן נח וויאזוי זענט עטס ארויס פונעם תיבה? האט שם בן נח אים געענטפערט בזכות הצדקה שעשו עם הבהמה והחיה ועוף. בזכות די צדקה וואס אונז האט מען געמאכט די גאנצע צייט מיט די בהמה חיה ועוף. זאגט דער מדרש באותו שעה אמר אברהם, אברהם אבינו האט דעמאלטס געזאגט, ומה דאך אלו, אילולא שעשו צדקה עם בהמה חיה ועוף ווען זיי מאכן נישט די צדקה עם בהמה חיה ועוף לא היו יוצאים משם נאר בזכות די צדקה זיי האבן געמאכט בהמה חיה ועוף זענען זיי ארויס ובשביל שאיחר עצמו ביי די לייב ווייל ער האט אים געגעבן שפעט צו עסן קיבל שכרו ונשבר איז ער גלייך געקומען א בייס זעהסט די קלארע ווערטער אין מדרש אז פארוואס האט ער געקריגן די בייס נישט ווייל די בייס ווייל די לייב איז געווען צוקאכט נאר פארוואס בשביל שאיחר קיבל שכרו דער אייבערשטער האט אים מעניש געווען ווייל ער האט געגעבן שפעט צו עסן יא. נו איך מיין צו זאגן, מ'וועט דיר עפעס צוקומען, אז די לייב האט אים נישט געביסן ווייל ער איז געווען אין כעס, נאר פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט עס געמאכט. איז קל וחומר כלפי חיתו ארץ וואס זיי גייען דא אויף צוויי פיס. די ארורים ימח שמם וזכרם. איז אוודאי אז זיי הרג'ענען נישט זענען נישט משחית מעצמם נאר ווייל אזוי איז נגזר געווארן מלמעלה. אז דו זעסט אז דער לייב האט אים נישט געביסן ווייל ער איז געווען בכעס נאר ס'איז געווען גזירת שמים הן צדיק בארץ ישולם. איז אוודאי די חיתו ארץ וואס גייען דא אויף צוויי לא עלינו. די ארורים ימח שמם איז אוודאי אז זיי בייסן נישט נאר ווייל נגזר מלמעלה און אויף דעם זאגט די פסוק לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם איכה ירדוף אחד אלף ושנים יניסו רבבה. אם לא כי צורם מכרם. ס'דא א פסוק אין רש י אין איכה, מי זה אמר ותהי ה' לא ציווה, זאגט רש י הקדוש, וואס טייטש מי זה אמר ותהי ה' לא ציווה, זאגט רש י ואם באתי לומר, אז דו וועסט טראכטן לא מידו באה אלי הרעה הזאת, נאר מקרה הוא שהיה לי, אין זאת כי אם בין רעות בין טובות מי זה אמר ותהי אם השם לא ציוה. נישט דא אזא זאך אם השם לא ציוה. ווי האט ער געזאגט אמאל הרב שך? ער האט געזאגט אמאל הרב שך, ער פארשטייט נישט ווי אזוי אין דעם תיבה, ביי תיבת נח די וואך, איז נישט געווען א וועלטסקריג. דער קאַץ מיט דער מױז, זײ קענען נישט לעבן צוזאַמען. דער זאב און אַ כּבש, װי גאָר אַ גאַנצע גן-החיות דאָרטן, װי אַ װעלטס-קריג האָט דאָך דאָרטן קענען זײַן. אַלע זענען געבליבן גאַנץ און רויִק. װי אַזױ? זאָגט ער די קשיא בטעות יסודה, פֿאַר װאָס? װײַל אַ ייִד איז מחויבֿ צו גלײבן, אַז די חיות קריגן זיך נישט פֿון זיך, נאָר װײַל אַזױ איז רצון השם, אז די קאץ זאל זאל אויפעסן די מייז, ווייל ס'איז רצון השם, איז דא אז ס'איז געווען רצון השם זיי זאלן בלייבן לעבן וועגן קיום המין, ווייל זיי האבן געדארפט בלייבן, ממילא איז האבן זיי זיך נישט געקריגט. צו פארשטיין אז מי זה אמר ותהי השם לא צוה, אוודאי און אוודאי כלפי די חיות הארץ וואס גייען אויף צוויי. ווייס האט געפרעגט דארטן. רבי מאטל פאגראמאנסקי איז געווען דארטן אינמיטן קריג. געווען דארטן אין געטא אין קאוונע. האט ער געזען אפאר אידן שטייען דארטן אנגעזעצט, צעבראכן, צעפליקט, צעשטאכן, צעקנאקט. האט ער זיי געפרעגט וואס זענט עטס אזוי צעבראכן? האט מען אים געפרעגט וואס? פארוואס? וואס דו ווייסט נישט וואס איז דא דא קאמפאט מיט פיש? וואס פרעגסטו פארוואס מ'איז צעבראכן? די נאצים הארגענען דא מענטשן פרעגסטו וואס מ'איז צעבראכן? האט ער זיי געזאגט ר' מאטל יא איך הער, אבער איך וויל אייך פרעגן צוויי שאלות וואס איר וועט מיר זיכער מודה זיין, די ערשטע שאלה, דער נאצי ימח שמו האט א תאווה צו הרג'נען אידן, האט ער אוודאי א משוגענע תאווה ביי אים צו הרג'נען אידן, און טאמער וועט ער הרג'נען אידן, א צווייטע שאלה, טאמער וועט ער הרג'נען אידן אן קיין פקידה, אן וואס מען האט אים געהייסן, וועט אים איינער מעמיד זיין אויף דעם למשפט? ניין. זאגט עטס אזוי אז ער האט א משוגענע תאווה צו הרג'נען אידן, און טאמער וועט ער הרג'נען אידן אן קיין פקידה וועט אים קיינער נישט מעמיד זיין למשפט טא פארוואס הרג'ט ער נישט ער האט דאך א תאווה ער ארבעט אויף זיינע תאוות? נאר וואס מוזט עטס זאגן ווייל אז גאט זאגט ניין איז ניין? איז זאלט עטס פארשטיין אז דער וואס האט יא געהרג'עט איז נאר ווייל גאט האט געזאגט יא נאר ווייל גאט האט געזאגט יא איר פארשטייט האט זיי אזוי געגעבן צו פארשטיין אז ס'איז נישטא מי זה אמר ותהי השם לא צוה האבן געזאגט די אידן אז זיי האבן מיטגעלעבט דעם גאנצן קריג שפעטער אזא שווערע קריג און זענען עס דורכגעגאנגען מיט די אמונה ווייל זיי האבן געוויסט אז גאט זאגט ניין איז ניין אז גאט זאגט יא איז יא ווייסט מען אז זיי האבן געזען נאר גאט און ממילא אז מען זעט נאר גאט רבותי גייט מען נאר צו דעם אדרעס צו צו גאט דארטן איז אפן דער טעלעפאן פֿיר און צוואַנציק שעה א מעת לעת ס'איז נישטא קיין ממתינה דארטן דארטן איז פֿיר און צוואַנציק שעה א מעת לעת און דארטן רעדט מען. ווי האט ער געזאגט הרב וואלפסאן אזא שטארקע זיסע חיזוק ווארט זאל זיין געזונט זאגט ער אזוי ער זאגט אז די וואך שטייט ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ווען איז דאס געווען י"ז מרחשון דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די מבול זאגט רש"י ולהלן הוא אומר ויהי המבול דא שטייט ויהי הגשם און וואס שטייט ווייטער דארטן ויהי המבול פארוואס זאגט רש"י הקדוש אלא דא הייבט שוין עס שטייט ויהי הגשם דארטן שטייט ויהי המבול וואס שטייט ויהי הגשם אלא זאגט רש י כשהורידן הורידן ברחמים, ווען דער באשעפער האט אראפגענומען דער רעגן איז אראפ ברחמים, שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה, וכשלא חזרו היו למבול, טייטש דער אייבערשטער האט אראפגעלאזט דעם רעגן און דאס איז געווען אז טאמער זיי טוען תשובה ווערט עס גשמי ברכה, זיי האבן נישט תשובה געטון איז געווארן א מבול, האט ער געזאגט הרב וואלפסאן אזוי, דאס איז דאך קלאר, נח האט דא מיט די מאמינים בני מאמינים, די גזירה איז אז ס'וועט זיין א מבול וואס איז גע'חתמ'עט געווארן ראש השנה יום כיפור. נח האט עס נישט אויסגעפועלט. מ'ווארט נאר. ס'איז געווארן גע'חתמ'עט ראש השנה יום כיפור אז ס'גייט זיין א מבול. אבער אפילו הכי שטייט דא ויהי הגשם אז טאמער זיי וואלטן תשובה געטון וואלט עס געווארן איבערגעדרייט אויף גשמי ברכה און ס'וואלט נישט געווען קיין מבול. זאגט ער דאס ליינט מען יעדן יאר פרשת נח פארוואס זאל א מענטש טראכט נאך אזעלכע הייליגע טעג איי א שאד ווען מען קען מאכן יעצט צוריק ערב ראש השנה אסאך מענטשן טראכטן א שאד ווען מען קען יעצט צוריק מאכן ערב ראש השנה וואלט דאך געווען אזוי גוט אה מען קען יעצט צוריק מאכן זאגט מען ר' איד דו קענסט יעצט אפהאלטן אלעס קענסט יעצט אלצדינג אפהאלטן ווייל זעסט יעצט ויהי הגשם נאך וואס אריבער ראש השנה יום כיפור הושענא רבה שמחת תורה נאכדעם אלעם שטייט ויהי הגשם אז ס'איז אראפגעגאנגען א רעגן פארוואס זאגט רש י, ווייל כשהורידן הורידן ברחמים שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה, נאר כשלא חזרו היו למבול, טייטש אז ס'איז געהאט שוין אריבער ראש השנה יום כיפור, מענטש טראכט אסאך טראכטן א שאד ווען ס'איז יעצט ערב ראש השנה אה מ'וואלט געשריגן בטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות מ'וואלט בעסער געשריגן אה ר' איד קענסט עס יעצט שרייען די זעלבע זאך ויהי הגשם ווען ס'איז יעצט וואלט איר זיי וואלטן עס יעצט געקענט אפהאלטן דעם מבול י ז חשון ויהי הגשם כשהורידן הורידן ברחמים. שרייט אסאך אין די היינטיגע טעג, וויסן א געשריי געבן ווי דער רבי רבי מיילעך זאגט די וואך צוהר תעשה לתיבה, זאגט ער תיבה, תיבה, מיינט דאווענען, מיטן דאווענען זאגט דער רבי רבי מיילעך וועסטו איבערדרייען פון צרה אויף צוהר, א געשריי געבן, א דאווענען, ווי דער גרויסער מגיד פון מעזריטש זאגט די וואך, ובאת אל התיבה שטייט אין פסוק, אתה ובניך, ואשתך ונשי בניך אתך. זאגט דער גרויסער מגיד פון מעזריטש, תיבה מיינט די ווארט פון תפילה, ובאת אל התיבה, זאלסט אריינגיין אינגאנצן נישט געדאווענט, אפגעדאווענט, גיי אריין מיט דיין גאנצע כח, גיי אריין אינעם ווארט, מיט די הרגשה אז זאלסט וויסן אתה דיין לעבן, ואשתך'ס לעבן, ובניך'ס לעבן, ונשי בניך, אלץ ווענדט זיך אין די ווארט. ובאת אל התיבה, זאלסט אריינגיין מיט דיין גאנצע כח אין דעם ווארט, אין דעם ווארט פונעם דאווענען, זאלסט אריינגיין אין דעם, אז זאלסט וויסן אתה דיין לעבן, ואשתך'ס לעבן, ובניך'ס לעבן, ונשי בניך אתך אל התיבה. אבער ווייסטו יענער האט געזאגט, ווי קען איך אריינגיין אין דעם ווארט, איך בין דאך אזוי גרויס און דער ווארט איז אזוי קליין. דאָס צווייטע איז, און דו ביסט נישט אַזוי גרויס און די וואָרט נישט אַזוי קליין. דו ביסט נישט אַזוי גרויס און די וואָרט נישט אַזוי קליין. ווען דו זאָלסט וויסן וואָס הייסט עס אַ וואָרט פון דאַוון. אוי, וואָס הייסט עס אַ וואָרט פון דאַוון. מיר ברענגען דאָרטן אין שיחות החפץ חיים. ברענגען זיי דא א מעשה דארטן וואס דאס האט דערציילט, דער גאון רבי אברהם אבא קאסאווסקי איז געווען דער יאנעווער רב, ער שרייבט אז ער איז געווען ביים חפץ חיים בימי הצרות והחרדה פון די ערשטע וועלטס קריג, און מען האט גענומען דעמאלטס רבבות אידן האט מען גענומען דעמאלטס אין שדה קרב צו מלחמה, און עטליכע יארן יארן איז נישט געקומען קיין ידיעה וואס טוט זיך מיט די אידן. און זייערע ווייבער די עגונות, די עגונות, זענען ארויפגעלאפן צום חפץ חיים מיט בכיות נוראות, זיי האבן געוויינט אז זייערע מענער זאלן צוריקקומען געזונט און שטארק, שרייבט ער דארטן, היה החפץ חיים בוכה עמם, דער חפץ חיים האט מיטגעוויינט מיט די עגונות, ומשיבן און ער האט זיי געזאגט, מה תצעקו אלי, פארוואס שרייט עטס צו מיר, עלו לבית המדרש גייטס ארויף אין בית מדרש פתחו את ארון הקודש מאכטס אויף דעם ארון קודש ושפכו לבכם לפני הקדוש ברוך הוא גיסט אויס די הארץ פארן אייבערשטן המצפה לתפילותיכם וואס די אייבערשטער ווארט אויף ענקערע תפילות ודורש שיפצירו בו שלא ירפו ממנו דער רבונו של עולם איז דורש אז מען זאל אים בעטן נישט נאכלאזן כמו שנאמר זאגט ער המזכירים את השם אל דמי לכם ואל תתנו דמי לו אל תחשו שווייגטס אים נישט דער רבונו של עולם איז דורש מען זאל אים בעטן האבן די נשים אים געפרעגט צום חפץ חיים שרייבט ער ער איז געווען דארט שרייבט ער דער יאנעווער רב אז די נשים די עגונות האבן געפרעגט וואסערע תחינה צו בעטן ווייל זיי זענען געווען צוגעוואוינט ס'איז דא תחינות פארן הדלקת נרות וראש השנה וואסערע תחינות? האט ער זיי געענטפערט, מען דארף נישט קיין שום תחינות, נאר וואס ס'קוועטשט אויפן הארץ, איר זאלט רעדן אויף אייער שפראך, האט ער זיי געזאגט ווען א קינד איז הונגעריג צו דארשטריג זוכט ער נישט אין ספר התחינות וואס צו בעטן, נאר ער וויינט צום טאטן מיט זיינע ווערטער, איז אזוי איז אונז האט ער זיי געזאגט כגמול עלי אמו, פונקט ווי א קינד בעט פון א מאמע עסן טרינקען, זוכט ער עפעס נוסחאות פון תחינות, מען גיסט אויס די הארץ פארן אב הרחמן, ובאת אל התיבה, גיי אריין אין דעם ווארט, לעב מיט דעם ווארט, לעב מיט דעם ווארט, אין אזעלכע גרויסע זמן, אוודאי און אוודאי, אלע דאווענען וועלן נישט קומען דא זאגן אז מ'זאל דאווענען שחרית מנחה מעריב, אבער די הארץ, הערט עטס וואס דער חפץ חיים זאגט די הארץ, ווי עס שרייבט דער ברטנורא אין עמר נקא, פון ברטנורא איז דא א ספר עמר נקא, שרייבט ער דארטן, אז עס שטייט אין פרשת בשלח, ופרעה הקריב, ויצעקו בני ישראל אל ה', איר געדענקט וואס זאגן חזל, תפסו אומנות אבותם, זאגט דער ברטנורא אין עמר נקא, זאגט ער ווייסט אז תפסו אומנות אבותם, איר ווייסט פארוואס איז געווען אזא צרה? ווייל תפסו אומנות אבותם האט געדאווענט ווייל זיין טאטע האט געדאווענט, ער האט געדאווענט ווייל זיין טאטע האט געדאווענט, איך רוף עס ער האט געדאווענט ווי א מסורתי, א מסורתי האט ער געדאווענט, ער האט זיך אפילו אנגעטון די גארטל, ער האט זיך געשאקלט ווייל דער טאטע האט אזוי געמאכט. דו דארפסט צו שרייען צום אייבערשטן, ובאת אל התיבה, גיי אריין אין דעם ווארט? א צעקה איז די טייטש אז דו ווייסט אז קיינער קען נישט העלפן נאר דו איינער. דערציילן דא א מעשה שהיה, אונז זיצט מען דא מיט דעם גרויסן צדיק הרב ר' אהרן העלמאן שליטא, וואס ער האט דערציילט די מעשה וואס ער האט מיטגעלעבט, דא איז געווען אן אינטערעסאנטע מעשה, עס איז געווען עפעס א משפחה דאך ידוע ר' אהרן דאך ידוע דער גרויסער שר החסד וואס טוט מיט משפחות מיט א מיט א ים מיט משפחות וואס ער טוט, האט ער געהאט צו טון מיט עפעס א משפחה גאר א אינטערעסאנטע מעשה. וואס איך מיין אז דער מעשה פון די משפחה איז ממש ממחיש דעם מצב וואס אונזער דור געפינט זיך אין די טעג. ס'איז געווען דארטן א משפחה וואס זיי האבן געהאט עפעס א זון וואס איז געווען גאר א ווילדער, נישט סתם א ווילדער, ער האט געהייסן יאנקעלע. יאנקעלע איז אלט געווען זיבן יאר. יאנקעלע איז געווען א אינגל וואס איז נישט געווען רואיג אפילו איין מינוט. וואס הייסט א ווילדע אינגל, אוי. געווען עפעס א נאכט וואס די טאטע איז ארויס אינמיטן נאכט פון שטוב, און געבליבן די מאמע מיט יאנקעלע אליין, די מאמע האט פארשלאסן די טיר, וויסן קלאר אז יאנקעלע גייט נישט ארויס, און זי האט אים געהערט די גאנצע צייט, כסדר האט זי אים געהערט, אינמיטן פילט די מאמע ס'איז שטיל, ס'איז שטיל. זי איז געגאנגען זוכן ווי איז דער יאנקעלע, זי זוכט אים אין אלע צימערן, זי טרעפט אים נישט, איז זי געלאפן גלייך אין די טיר, זי האט מורא געהאט ער איז אנטלאפן, זעט זי אז די טיר איז פארשלאסן פון אינעווענדיג, האט זי געוואוסט ער איז נישט אנטלאפן, ער איז נישט אנטלאפן, אבער זי הערט אים נישט, זי גייט אין אלע צימערן ער איז נישטא, זי גייט ארויס צום באלקאן, און ס'איז געווארן ביטער און פינסטער, וואס איז? דער יאנקעלע איז געווען גאר א ווילדער קינד, ער איז ארויף געגאנגען אויף די גראטעס, אויף די סורגים, אויף די גראטעס, אויף די סורגים, און אויבן די סורגים, די גראטעס זענען נישט אנגעקומען ממש ביז צום דאך, נאר ס'איז געווען א, ס'איז געווען א שטיקל חלל, האט ער מצליח געווען ארויסצוטאן, ארויסצוגיין פון די גראטעס, צווישן די גראטעס מיטן דאך, און ער איז געשטאנען דארטן בין שמים לארץ און האלט זיך אן אין די גראטעס, אין די סורגים האלט ער זיך אן. די מאמע האט עס געזעהן כמעט שלא פרחה נשמתה, זי האט שנעל, זי האט זיך אכטונג געוואס זי האט געוואוסט זי טאר נישט מאכן קיין קולות, ווייל זי וועט מאכן קולות וועט ער פון רוב בהלה קען ער אפלאזן, ס'איז געווען אויפן פערדן שטאק, מרוב בהלה ער וועט אפלאזן די גראטעס פאלט ער גלייך אראפ לריסוק איברים, האט זי מיט שכל געשוויגן מיט כוחות עליונים, זי האט צוגעלאפן צו דעם יענקעלע, זי האט אים אנגעהאלטן שטארק, זי האט אים אנגעהאלטן שטארק. מען שטייט דא רבותי אויפן פערדן שטאק, זי האלט אן דעם קינד, זי האט געווארט זי זאל זעהן דא איינע פון די דריי ניסים, וואסערע איינע פון די דריי? וואסערע א ק אדער אדער איינער זאל אריבער גיין אין די גאס און ער זאל זעהן ווי זי האלט אן יענקעלע, וועט ער גלייך רופן מכבי אש א פייער לעשער זאל ער מיט א לייטער זאל אים ארויס נעמען, זי האלט אים אן, זי האט געווארט איינער זאל אריבער גיין קיינער גייט נישט אריבער, אדער זאל פאסירן א אנדערע נס וואס אז דער יאנקעלע זאל אנהייבן צו שרייען קולות, וועלן זיך די שכנים אויפוועקן, די שכנים וועלן זיך אויפוועקן, זי האלט דא אן א קינד אויפן פערטן שטאק, אז דער יאנקעלע זאל מאכן קולות, ער איז שטיל, ער איז שטיל, נאלם דומיה, ער איז שטיל. און אדער ס'איז געווען דארטן א טירל פון די סורגים, ס'האט דאך געהאט א טירל, האט זי געווארט אדער יענקעלע זאל עפענען דעם טירעלע פון די סורגים, פון די גראטעס, אזוי וועט ער אריינגיין, ווייל זי האט נישט געקענט עפענען, זי האלט דאך אן מיט ביידע הענט דעם קינד, אדער האט זי געווארט אדער ער זאל, ער זאל, ער זאל עפענען די טיר, ער עפנט נישט, ער איז שטיל, זי האט אים אזוי געהאלטן רבותי דריי שעה, האלט זי אים אן אזוי, און זי האט אים געהאלטן אחזתיו ולא ארפנו מיט משוגענע כוחות עליונים, סוף סוף איז איינער דארטן אריבער געגאנגען האט געזען וואס איז געשען דארטן, האט ער גערופן טאקע גלייך פייער לעשער, און זיי האבן גלייך אוועק געשטעלט איר ווייסט דאך א גרויסן לייטער, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע, צום פערדן שטאק, און אזוי מען האט אים אראפ גענומען ברוך השם געזונט און פריש. די אלע פון די פייער לעשער האבן געפרעגט די מאמע וויאזוי האסטו אים געהאלטן מיט אזא גבורה דריי שעה האסטו אים אזוי געהאלטן, האט זי זיי געשריגן, וואס איך פארשטיי דיר נישט, ס'איז דאך מיין יאנקעלע, וואס האסטו געמיינט איך וועל אים אפלאזן? איך דריי דיר דא אראפ ווייל ס'איז דאך מיין יאנקעלע, מיין קינד, זיין מאמע, נישט פארשטאנען די שאלה. פארוואס האב איך עס דערציילט רבותי? אונז געפין מיר זיך דא אויכט עפעס אין אזא סארט תקופה, וואס מען פילט זיך דא וואס מען ווייסט נישט מה ילד יום, מען שטייט בין שמים לארץ, אבער איין זאך וויסן אז די אימא עילאה, די מאמע אימא עילאה, די שכינה הקדושה האלט אונז אן, האלט אונז אן מיר זאלן נישט פאלן, און זי ווארט וואס די מאמע האט געווארט פון יענקעלע, וואס האט זי געווארט אז יענקעלע, יענקעלע זאל גיבן א געשריי און זיך די שכנים אויפוועקן, יא, זי ווארט אויף אונזער ונצעק, אויף אונזערע ונצעק ווארט די שכינה הקדושה, די אימא עילאה, ווארט אונז זאל מיר גיבן א געשריי, אויף דעם ווארט דער אייבערשטער ווי דער חפץ חיים האט געזאגט פאר די עגונות דארטן. זי ווארט די שכינה הקדושה, די מאמע, אדער ווי די מאמע האט געווארט איינע פון די צוויי, אדער זאל יענקעלע געבן א געשריי, אדער וואס נאך, אדער זאל ער עפענען די טיר פון די סורגים, די גראטעס. שכינה הקדושה ווארט נאך די גרויסע מאמע, זי ווארט אונז זאל מיר עפענען א טיר פון אונזערע סורגים, פון אונזערע שלעכטע הרגלים וואס אונז האמיר זיך צוגעוואינט. מיר עפענען עפעס א טירל דארט און אזוי וועט עס מבטל זיין די אלע גזירות. יעדער איינער ווייסט גוט גוט אין וואסערע סורגים און וואסערע גראטעס ער געפינט זיך מיט זיינע הרגלים רעים מיט זיינע תכונות רעות, לב יודע מרת נפשו, לאמיר עפענען אביסל די גראטעס דא. די אייבישטער ווארט, אז דו זאלסט מאכן דעם געשריי וואס די מאמע האט געווארט פון יאנקעלע השמיעיני את קולך כי קולך ערב, און זיינע שאקירנדע נייעס, נאר לייג אריין אביסל אין דעם קאפ אין דעם קול א געשריי צום אייבישטן, יא! ווי ס'שטייט אין ראשונים אז תפילה בעת צרה דאורייתא. געזאגט אז ס'געווען אמאל א דארפסמאן אריינגעקומען אין שטאט, ער האט נישט געוואוסט וואס ס'הייסט א טעלעפאן, נישט קיין פעלעפאן, נישט קיין סעלפאן, א טעלעפאן האט ער נישט געוואוסט וואס ס'איז, אין דארף איז נישטא קיין טעלעפאנען, און ער זעהט ווי איינער קומט פון בזק, צו פון ווערייזאן, קומט דארטן און מאכט אים דארטן א טעלעפאן. און ער זעהט דער פון בזק ווען ער מאכט א טעלעפאן וויאזוי מאכט ער א טעלעפאן? ער מאכט א לאך אין די וואנט און ער גיבט אים א מכשיר טעלעפאן ער גיבט אים א טעלעפאן און יענער רעדט אין טעלעפאן. דער פון א דארפסמאן האט עס געזעהן ער זעהט אז דער פון בזק האט גענומען פון אים טויזענט שקל פאר די ארבעט. האט ער געזאגט איך האב דאך געזען וואס ער טוט, איך האב נישט קיין טויזנט שקל אים צו געבן, איך גיי עס מאכן אליין, איך האב געזען וואס מאכט ער, געמאכט א לאך אין וואנט האט אים געמאכט א טעלעפאן, איך קען מאכן אליין א לאך, איך האב נישט קיין טויזנט שקל צו געבן, ער איז געגאנגען ער האט געמאכט א לאך אין די וואנט, יא, און האט זיך געקויפט א טעלעפאן, קויפט א טעלעפאן, האלא, ס'רעדט נישט, האלא, צום לאמפ, האלא, צו די וואנט, ער האט געמאכט גרעסער די לאך, מאכט גרעסער די לאך אויף די לענג און אויף די ברייט, האלא! ס'רעדט נישט צום וואנט. איז ער געלאפן צו איינעם האט אים געפרעגט וואס טוט זיך דא כ'האב דאך געמאכט א לאך פונקט ווי יענער פון בזק פארוואס רעדט עס נישט? האט אים א בר שכל נאר וואס דו ביסט, דו מיינסט אז פון א לאך אין די וואנט קען מען רעדן אין טעלעפאן? דארף אריינלייגן חוטים, ווייער דארף מען אריינלייגן, מ'דארף אריינלייגן ווייער, מ'דארף אריינלייגן חוטים, מ'קען נישט רעדן, מ'דארף א חוט קשר, ווייער. במה דברים אמורים, אלע אידישע הערצער זענען געלעכערט וואס דא טוט זיך, אהין אהער, אבער איז די געלעכערטע גארנישט, מ'דארף אריינלייגן ווייער, עפעס זיך צובינדן צום אייבערשטן, עפעס נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם, לאמיר זיך גיבן אריינלייגן עפעס א חוט קשר דארטן, כל חד וחד בדידיה, יעדער איינער לייגט אריין עפעס א חוט קשר, יא, ער זאל פארשטיין, ער זאל פארשטיין וואס מען וויל פון אים. זאגט נאך דער רבי ר' מענדל'ע וואורקער, רבי ר' מענדל'ע וואורקער האט געזאגט אז אז ביי קינדער איז דא אזא שפיל, עס איז דא א שפיל ביי קינדער מען באהאלט זיך, דער עולם געדענקט די שפיל? יא, מען באהאלט זיך, וויאזוי גייט די שפיל? דער קינד שרייט איך האב זיך באהאלטן! כ'האב זיך באהאלטן, און וויאזוי כאפט מען אים? מ'גייט נאך דעם קול, מ'גייט נאך דעם קול. זאגט דער רבי ר' מענדעלע ווארקער דער אייבערשטער שרייט אויך ואנכי הסתר אסתיר איך האב זיך באהאלטן, גיי נאך דעם קול, וואו האב איך זיך באהאלטן? דו ווייסט וואו דער אייבערשטער? דא אין אזא מצב, אין אזא הסתר, דארטן בין איך באהאלטן, זאגט דער אייבערשטער. דארטן וועסטו מיר טרעפן גאר לייכט. דארטן איז געווען א ונצעק, דארטן איז געווען א געשריי, דארטן איז זיך אויפכאפן, דארטן. דארטן ווי רש"י הקדוש זאגט די וואך ויזכור אלקים את נח, וואס זאגט רש"י הקדוש, זה השם מידת הדין, אלקים איז מידת הדין, ונהפכה למידת הרחמים על ידי תפילת הצדיקים, מיט דיין געשריי, מיט דיין געשריי, היינטיגע זמנים, יא מען רעדט צום אייבערשטן. מיט די לשון פון רבינו בחיי וואס ער זאגט יפה כח התפילה לבטל הנגזר, טאקע א נגזר וואס איז שוין נגזר געווארן כח התפילה, כח התפילה האט מען געשמועסט די שיטה מקובצת ברענגט אין כתובות ק"ד, ברענגט ער א רש"י מהדורא קמא א מורא'דיגע רש"י, די גמרא דארטן דערציילט אין כתובות ק"ד אז די הייליגע תנאים האבן שטארק מתפלל געווען בשעת וואס רבינו הקדוש איז געווען קראנק, האבן זיי שטארק געריסן וועלטן און מתפלל געווען אז רבינו הקדוש זאל בלייבן לעבן, אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, זיי האבן מתפלל געווען שטארק זאל בלייבן לעבן. און ווען רבינו הקדוש איז אוועק, שטייט אין די גמרא אז חז"ל האבן געזאגט דעמאלטס, כל מאן דיימר נח נפשיה דרבי, ידקר בחרב. ווער עס וועט זאגן רבי איז אוועק, ידקר בחרב. פרעגט די שיטה מקובצת דארטן, ברענגט א רש"י אין מהדורא קמא, זאגט ער, וואס מען טאר נישט זאגן רבי איז אוועק, וואס איז געשען? מען טאר נישט זאגן רבי איז אוועק? זאגט ער, ווייל חז"ל האבן אים געוואלט מחיה מתים זיין מיט תפילה, די כח התפילה קען אפילו מחיה מתים זיין, קען כח התפילה, כל זמן מען רעדט נישט, אז מען רעדט שוין, העט מען שוין נישט אמת'דיג מיט דאווענען, ווייסט דאך, מען ווייסט שוין אז ער איז אוועק, און שוין, און דערפאר האט מען געזאגט כל מאן דיימר נח נפשיה דרבי זאגט ער, וואס הייסט דאס א כח התפילה? זאל נישט זיין קיין תפשו אומנות אבותם, דו דאווענסט ווייל דיין טאטע האט געדאווענט, מאכסט נאך דיין טאטן, צו מאכסט דיך נאך ווייל איך האב נעכטן געדאווענט? צו דו ווייסט אז דו קענסט מיט די תפילה מחיה מתים זיין, ווי דער רבינו בחיי זאגט יפה כח התפילה לבטל הנגזר, אין יעדן מצב. איינער האט געבעטן אמאל פונעם שר שלום, ער דארף חיזוק אויף אמונה. ער האט געזאגט, מען דארף נישט קיין חיזוק אויף אמונה. יעדער איינער, ס'קוועטשט דיר עפעס, דארפסט וואס דארפסטו א גרויסע ישועה? שרייסטו צום אייבערשטן און דו זעסט דו ווערסט געהאלפן, זעסט אז ס'דא א אייבערשטער אויף דער וועלט, מ'דארף נישט קיין חיזוק אויף אמונה. שרייען. נאר וואס דען? וואס האמער גערעדט? דעם שבת איז געווען שבת מברכין. ס'איז געווען דעם שבת שבת מברכין.

ער זאגט די אין עוד גייט אויף וידעת היום מער פון דעם וועסטו גארנישט וויסן, נישט די נייעס נישט יענע נייעס, נאר איין אייבישטער צו אים שרייט מען. אזוי זאגט רשי אין איכה דא א פסוק, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, קראתי שמך ה' מבור תחתיות. זאגט רש"י הקדוש די לשון, פארליינען לשון רש"י, שבזמן שבא אדם במים עד מתניו, ער קומט ער איז אין וואסער ביז די מתנים, עדיין יש תקווה, דא האפענונג, אבל אם צפו מים על ראשו, איז ערלעדיגט, אז אומר אבדה תקותי, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, זאגט ער אבל אני זאגט רשי איני עושה כן נאר וואס נאר קראתי שמך השם מבור תחתיות ווייל איך ווייס אז דו ביסט אויך דא דא שריי איך צו דיר צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי אבל אני איני עושה כן נאר קראתי שמך השם כח התפילה צו מבטל זיין א נגזר בכל עת ובכל מצב דו מוזט אין דעם גלייבן דו מוזט אין דעם לעבן ווען דו גייסט יעצט דאווען ווי די דברי שמואל ברענגט די וואכעדיגע סדרה די ווערטער פון קדושת לוי, אז די קדושת לוי האט געזאגט אזוי, עס שטייט ביי נוח'ן מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, רעדן דאך אלע ארום וואס טייטש ואינו מאמין, ברענגט ער דעם קדושת לוי א ברדיטשובער זאגט, ברדיטשובער רבי זאגט, מאמין. אבער ואינו מאמין האט נישט גענוג געגלייבט אין די כח התפילה אז מיט דיין תפילה קענסטו אפהאלטן דעם מבול, מיינט איך קען אפהאלטן א מבול? אינו מאמין אז ווייסט וואס הייסט כח התפילה פון יעדן מענטש אז ער מיטן תפילה קען אפהאלטן א מבול זאגט ער און די דברי שמואל ברענגט עס אין קדושת לוי און ער איז דאס מסביר אביסל ביתר ביאור ער מסביר אין קדושת לוי ער זאגט אזוי אז די אמת איז אז דאס הייסט אינו מאמין דאס איז א חיסרון אין אמונה אינעם אייבערשטן פארוואס? ווייל למעשה איז דאך אין סוף לגדולתו יתברך, ולגדולתו אין חקר. איז די גרעסטע צדיק אפילו אבות הקדושים, אבער איז דאך נישטא קיין ערך לפי גדולת השם, איז דער איז דאך יעדער איינער א גארנישט, איז ממילא איז דאך דער אייבערשטער מקבל באהבה את תפילתם, איז באותה מידה איז דאך דער אייבערשטער משווה קטן כגדול צו מקבל זיין אויך מיינע תפילות. איז ער מסיים און מכח אמונה זו וועגן דעם אמונה יכול כל יהודי להפוך ולבטל גזירות בתפילתו, קען יעדע איד מבטל זיין אלע גזירות בתפילתו. אינו מאמין אז דער מענטש גלייבט נישט אין זיינע תפילות? ווי זאגט די שיטה מקובצת דארטן פארוואס האבן זיי געזאגט מאן יימר נח נפשיה דרבי ידקר בחרב. אזא שטייגער ביתר שאת זאגט די הייליגע חתם סופר די וואכעדיגע סדרה שטייט את קשתי נתתי בענן זאגט די הייליגע חתם סופר קשתי ראשי תיבות וואס מען זאגט ביי יעדן שמונה עשרה סוף שמונה עשרה נאך אלוקי נצור וואס זאגט מען עשה למען שמך עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. זאגט דער חתם סופר קשתי ראשי תיבות קדושתך, שמך, תורתך, ימינך. עס איז א תפילה אויף כבוד שמים וואס ווערט נתקבל גלייך. איז עס זיין תלמיד, פון תלמידי חתם סופר ליקוטי חבר בן חיים ברענגט עס זאגט ער אזוי. את קשתי נתתי בענן. אפילו ווען ס'איז א מצב פון סכותה בענן לך מעבור תפילה, ס'איז פארמאכט מיט א ענן קען נישט אריבערגיין קיין תפילה, אבער ווען דו בעטסט די זעלבע תפילה עשה למען שמך, פארוואס דארף איך עס? דארף עס פאר כבוד שמים, את קשתי נתתי בענן און תפילה ווערט גלייך נתקבל. את קשתי ווען דו בעטסט די זעלבע תפילה, ער וויל זיין געזונט, ער וויל פרנסה, ער וויל קינדער, אלץ וועגן כבוד שמים. את קשתי נתתי בענן אפילו אין גרעסטן כבוד ענן ווערט די תפילה נתקבל זאגט דער ליקוטי חבר בן חיים אזוי ער זאגט דעם לשון שאנו איך זאג זיין לשון ווייל איך ווייס נישט עפעס עפעס זייער אינטערעסאנט ער זאגט עפעס א לשון פון ער זאגט ובטור איך ווייס נישט וואס ער מיינט איך זאג דעם לשון זיינע שאנו אומרים בסוף שמונה עשרה עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך ובטור אזוי שרייבט ער ובטור נעשה רעש גדול למעלה אזוי שרייבט אז אין טור שטייט אז נעשה רעש גדול למעלה, איך ווייס אין טור ביי אונז איז דאס נישטא, איך ווייס נישט וואס ער מיינט דא. אזוי ווי שטייט ובטור אז נעשה רעש גדול למעלה ווען מען זאגט די עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך. ובטור אז ס'איז נעשה רעש גדול למעלה ווען מען זאגט דעם עשה למען שמך. והיינו איז ער מסביר, זאגט די לקוטי חבר בן חיים תלמיד חתם סופר כי בזמן הזה ננעלו שערי תפילה מדכתיב סכותה בענן לך. אבער הרי את קשתי נתתי בענן, אין דעם ענן זאלסט וויסן ווען דו זאגסט דאס ווערסטו גלייך געהאלפן. שטייט דאך ווען מען זאגט דאס זוכה ומקבל פני השכינה. ער דער טשעבינער רב, ער האט געזאגט אז ס'איז א מצוה לפרסם די רש י אין דעם ענין, רש י זאגט עס אין פרשת שלח, שטייט דארטן אכנו בדבר ואורישנו, זאגט דער אייבערשטער צו משה רבינו ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו. ויאמר משה אל ה', משה רבינו האט זיך אוועקגעשטעלט א תפילה מבטל זיין די גזירת כליה, וואס האט ער געבעטן צום אייבערשטן? צוויי בקשות שטייט, איינס, ער האט געטענה'ט ס'וועט זיין א חילול כבוד שמים, אויב דו מאכסט יעצט כליה וועט זיין חילול כבוד שמים, ווייל ושמעו מצרים ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר וואס וועלן זיי זאגן? מבלתי יכולת ה' להביא אותם את העם הזה וישחטם במדבר, עס וועט זיין א חילול כבוד שמים, דאס איז איין טענה, די צווייטע טענה איז געווען ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דיברת לאמר ה' ארך אפיים ורב חסד דערמאנט מידת הרחמים, דערמאנט מידת רחמים, שפעטער שטייט סלח נא לעון העם הזה. וואס שטייט ויאמר השם סלחתי כדברך זאגט רשי הקדוש, דער טשעבינער רב זאגט ס'איז א מצוה לפרסם דעם רשי, וואס זאגט רשי סלחתי כדברך בשביל מה שאמרת פן יאמרו מבלתי יכולת השם, נישט ווייל דו האסט דערמאנט מידת רחמים, נישט ווייל איך זאג ועתה יגדל נא כח השם השם ארך אפים רב חסד, ניין, נאר ווייל דו האסט געזאגט פן יאמרו מבלתי יכולת השם זאגט טשעבינער רב וואס די טייטש ווייל א ווען א מענטש בעט די זעלבע בקשה דו בעטסט עס וועגן כבוד שמים מוז דער רבונו של עולם אננעמען די תפילה האט טשעבינער רב געזאגט מצוה לפרסם דעם רשי דו בעטסט א בקשה בעטסט אויף געזונט בעטסט אויף געלט בעטסט אויף חתונה מאכן קינדער בעטסט אויף שלום בית בעטסט אויף פרנסה בעטסט אויף נחת בעטסט אויף קינדער בעטסט אויף געזונטע קינדער די זעלבע בקשה ווען דו בעטסט עשה למען שמך מוז מען עס מקבל זיין דא דערפאר זאגט רשי סלחתי כדברך, נישט וועגן דעם וואס האט דערמאנט מידת הרחמים, נאר וועגן דעם וואס ער האט געזאגט פריער, פן יאמרו מבלתי יכולת ה', ער האט געקאכט דער טשעבינער רב פלעגט זאגן ס'איז מצוה מפרסם זיין די רייד, אבער מען בעט עס וועגן פאר כבוד שמים. ווער קען מתאר זיין רבותי היינט אונז ווייסן וואס טוט זיך אין הימל, אבער היינט כבוד שמים, אוי,

איר ווייסט דער מדרש זאגט אין שמות רבה ג' דארטן ווען ווען וירא השם אליו בלבת אש מתוך הסנה ווי דער מדרש וואס איז געווען מתוך הסנה דער אייבערשטער רעדט צו משה רבינו וואס איז דער מדרש אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אזוי שטייט אין מדרש אי אתה מרגיש שאני שרוי בצער א מורא'דיגע לשון רבונו של עולם זאגט צו משה רבינו אי אתה מרגיש שאני שרוי בצער כשם שישראל שרויים בצער הוי יודע ממקום שאני מדבר עמך מתוך הקוצים כביכול אני שותף בצערם

יאנקעלע זאל גיבן א געשריי וואס מ'האט פריערט גערעדט. און רבותי, אביסעלע מיט מיט התחזקות אביסעלע אין יראת שמים. מיר זעען אין אור החיים הקדוש יענע וואכעדיגע סדרה ער זאגט דארט ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם כ'מיין ווען ס'שרייט אזא מצב אביסעלע התחזקות מיט די אויגן אביסעלע ווי זאגט דער חידושי הרים ואיברים למנחה גיב די איברים א מתנה צום אייבערשטן אביסעלע אין אזעלכע זמנים אור החיים הקדוש זאגט דארט א מורא'דיגע ווארט ער זאגט וואס שטייט ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם דער אור החיים הקדוש הייבט אן, מקרא זה צריך מגיד, ס'דארף א פשט, וואס הייסט עס לא ידון רוחי באדם לעולם, אור החיים הקדוש האלט אז דאס איז די פשוטע פשט. ער זאגט אז ביז דעם פסוק, ביז דארטן, האט דער רבונו של עולם געהאלטן אין איין רעדן צו מענטשן. דער רבונו של עולם האט גערעדט צו אדם הראשון די גאנצע צייט. אל האשה אמר, דער אייבערשטער האט גערעדט צו חווה, פארוואס האסטו געגעסן פון עץ הדעת? דער רבונו של עולם האט גערעדט צום נחש, ויאמר ה' אל קין, ויאמר ה' אל הבל, גערעדט צו מענטשן. ס'האט זיך אנגעהויבן די קאטשקעראטשקעס מיט די אויגן, ויראו בני האלקים, טפו! די די אויגן, ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם לעולם, איך מיט קיין מענטשן רעד מער רעד נישט, איך מיט דיר רעד נישט מער, גענדיגט. הייבט אן מיט קאטשקעראטשקעס מיט די אויגן, לא ידון רוחי באדם לעולם. רוחי מיינט די שכינה הקדושה. איך רעד, ביז דעמאלטס איז געווען א מדריגה פון נביאים. דער רבונו של עולם האט גערעדט מיט די מענטשן. גערעדט צו אדם, גערעדט צו אישה, גערעדט צו חוה, גערעדט צו קין, גערעדט צו הבל, אנגעהויבן מיט די קאטשקעראטשקעס, ער מסביר דער אור החיים הקדוש דער רבונו של עולם האט עס מואס ער האט עס פיינט אלקיהם של אלו שונא זימה אין אזעלכע זמנים אביסעלע לגדור גדר ולעמוד בפרץ און זאל חלילה וחלילה נישט זיין קיין ושב מאחריך ווי האט ער געזאגט די בית ישראל ער זאגט די וואכעדיגע סדרה אין פרשת נוח שטייט דארטן נאכן מבול שטייט דארטן וירא חם אבי כנען די גמרא זאגט אין סנהדרין דף ע' וואס ער האט אנגעמאכט די היבשע לפיד דער חם זאגט ער אבער די בית ישראל זאגט אבער אין תורה שטייט עס נישט אין תורה שטייט איין זאך וירא די אויגן און וועגן דעם האט ער געקריגן די גרעסטע קללה ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו אויף דעם די אויגן די אויגן אוי די אויגן

וילכו אחורנית ויכסו את ערות אביהם, און נאכאמאל ופניהם אחורנית וערות אביהם לא ראו, וואס טוט זיך דא, וילכו אחורנית ופניהם אחורנית, פרעגט דער אלשיך הקדוש וואס איז געשען, נעה מוז פארמאך די אויגן, פארמאך די אויגן און פערטיג, זאגט דער אלשיך הקדוש א מורא'דיגע ווארט, זאגט ער, ס'העלפט נישט קיין פארמאכן די אויגן, ווייל די פנים ווארט אויף דיינע וועט ווערן מושחת. פּו! דעם ס'העלפֿט נישט קײן פֿאַרמאַכן די אױגן וילכו אַחורנית איז אַ גדר אין יראת שמים מען טרעט נישט איבער אַזאַ גאַס מען שטײט נישט אין ד' אמות פֿון אַ פֿון אַ כּלי משחית וילכו אַחורנית ופֿניהם אַחורנית מײנט ס'העלפֿט נישט זיך פֿאַרמאַכן די אױגן לעבן אַ כּלי שטײ נישט אין די ד' אמות אין דעם כּלי. די גמרא זאגט אין בבא בתרא נ"ז די גמרא אויף עוצם עיניו מראות ברע זאגט די גמרא היכי דמי אי דאיכא דרכא אחרינא וואס פרעגט די גמרא אי דאיכא דרכא אחרינא רשע וואס טייטש א רשע האט פארמאכט די אויגן עוצם עיניו ס'האט נישט צו טוהן וואס ביזטו געגאנגען אין דעם גאס א גדר אין יראת שמים אין אזעלכע זאכן און דארף איך היינט נישט מסביר זיין וואס הייסט גדרים אין יראת שמים מיט אזא דור מיט אזעלכע נסיונות אזעלכע כלים און די שכר איז לאין ערוך. דא האט זיך געוואנדן איינער אין מכון באר הפרשה, איך וועל זאגן זיין נאמען ווייל ער האט געבעטן מען זאל זאגן זיין נאמען אלץ קידוש שם שמים האט ער געבעטן צו זאגן זיין נאמען, א אינגערמאן וואס וואוינט אין בראכפעלד ער הייסט ר' מרדכי גאלדבערג, האט ער דערציילט אזוי, ס'איז געווען א שמחת בית השואבה חול המועד סוכות אין ביתר, און דער ר' מרדכי גאלדבערג וואס וואוינט אין בראכפעלד איז געווען דארטן אין ביתר דארטן ביים שמחת בית השואבה. און דארטן האט מען גערעדט פון די רשי אין ישעי' ל"ג רשי זאגט דארטן אויפן פסוק עוצם עיניו מראות ברע, שטייט דארטן לחמו ניתן מימיו נאמנים, האט מען גערעדט דארטן וואס רשי זאגט לחמו ניתן זאגט רשי די לשון לא יהא מבקש לחם, דער וואס היט די אויגן וועט נישט דארפן זוכן קיין פרנסה, כי מן השמים יספיקו לו מזון, ווייל פון הימל וועט מען אים געבן. זאגט ווייטער רשי מימיו נאמנים, זאגט רשי, מקור מימיו לא יכוזב, כלומר, זרעו יגדל וכל צרכיו יסופקו, וואס הייסט כל צרכיו יסופקו, חתונה מאכן קינדער אלעס אלעס וועסט מיר געבן די אויבן. נאכאמאל, לחמו ניתן זאגט רשי, עוצם עיניו מראות ברע, שטייט אין פסוק לחמו ניתן, מימיו נאמנים. לחמו ניתן זאגט רשי, לא יהא מבקש לחם, כי מן השמים יספיקו לו מזון. מימיו נאמנים וואס זאגט רשי? מקור מימיו לא יכוזב, כלומר זרעו יגדל וכל צרכיו יסופק. דער מרדכי גאלדבערגער דערציילט, ער איז געווען אין זייער גאר גאר א שמאלן מצב אין געלט זאכן, ער איז א סופר און איז געווען ממש גאר א שמאלן ער איז געווען דארט זכר שואבה און דארטן האט די עולם דארטן געשפרינגען די רשי די רשי לא יהא מבקש מען האט דארטן געזינגען א ניגון אויף דעם רשי געווען עפעס אזוי אינמיטן א ניגון דארטן לא יהא מבקש לחם כי מן השמים יספיקו לו מזון ווען עס איז געווען דאס די עולם איז געווען מער אין די לופטן ווי אויף די לא יהא מבקש לחם כי מן השמים יספיקו לו מזון האט ר' מרדכי גאלדבערגער דערציילט אז עס האט אים עס האט אים געגעבן א כאפ ער האט געזען און האט זיך גודר געווען שטארקע גדרים אין שמירת עיניים. שטארקע גדרים. האט זיך געמאכט שטארקע גדרים אין שמירת עיניים. און די בקיצור זאגט ער יום ג' בבוקר, דינסטאג אינדערפרי, האט מען זיך געוואנדן, ער זאגט ער איז א סופר אבער האט קיינמאל נישט געמאכט קיין עסקאות אין סת"ם. ער האט קיינמאל נישט געליגן אין קיין עסקאות. זאגט ער יום שלישי בבוקר, קלינגט אים אן עפעס א גרויסע סוחר, און ער האט אים מציע געווען א עסקה א ביזנעס אין עניני סת"ם, מיט א, מ'האט זיך גערעדט איבער א גרויסע דאס, און דער סוחר האט געוואלט וויסן אז מ'פארמאכט דאס טאקע, האט ער אים געזאגט איך שיק דיר א מקדמה, איך שיק דיר, איך שיק דיר א פאראויס געלט, פאראויס געלט איז געווען גאר א גרויסע סכום, ער איז געגאנגען פרעגן א רב צו ער מעג עס מאכן, ס'איז חול המועד, האט דער רב אים געזאגט אז וויבאלד מען חתמ'ט אויף גארנישט, ער שיקט נאר געלט, הייסט עס נישט בכלל משא ומתן, מעג. אזוי טוט מען זיך שוין. על כל פנים, ער זאגט, אויפן פלאץ האט ער געקריגן דעם סכום, און ער האט געזען פשוט בחוש וואס טייטש, בדברי רש"י חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים, ער האט געמאכט א גדר לא יהא מבקש לחם כי מן השמים יספיקו לו. עס איז א, די עולם איז היינט פארנומען וועגן השתדלות אויף פרנסה. די השתדלות אין פרנסה דאס לא יהא מבקש לחם די השתדלות איז שב ואל תעשה נו וואס שב ואל תעשה לא יהא מבקש לחם כי מן השמים יספיקו לו מזון וכל צרכו וסיפוקו איז אלעס אלעס אלעס אור החיים הקדוש זאגט יענע וואך סוף פרשה די לעצטע שטיקל די לעצטע שטיקל פון אור החיים הקדוש ויאמר השם אמחה את האדם זאגט דער אור החיים הק' א אינטערעסאנטע זאך, דער אור החיים הק' גייט דארט מיט א שיטה, ער זאגט דארט וואס שטייט ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מאדם עד בהמה, עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם, אור החיים הק' פרעגט פארוואס שטייט נאכאמאל כי נחמתי כי עשיתם, שטייט שוין פריער וינחם ה' כי עשה את האדם, און וואס שטייט נאכאמאל כי נחמתי כעסיסים? אור החיים הקדוש טענה'ט אז די מבול איז נישט געווען ווייל מ'האט געזינדיגט. פארוואס? ווייל טאמער וועגן מ'האט געזינדיגט, איז פארוואס איז תינוקות געגאנגען? תינוקות זענען נישט בני עונשים. תינוקות זענען נישט בני עונשים, פארוואס זענען זיי אויסגעמעקט געווארן? און ממילא מוזטו זאגן, זאגט דא אור החיים הקדוש, אז ס'איז געווען א געוויסע חרטה אויפ'ן גאנצן בריאה. דאס טייטש כי ניחמתי כי עשיתם שטייט נאכאמאל, ויאמר ה' אמחה את האדם כי ניחמתי כי עשיתם, ס'איז געווען א געוויסע חרטה אלע גייען, ממילא פאר פאר תינוקות איז אויך געגאנגען, ממילא זאגט דער אור החיים הקדוש, איז וואס נח איז געראטעוועט געווארן נישט ווייל ער איז געווען א צדיק, ווייל טאמער ער איז געראטעוועט געווארן ווייל ער איז געווען א צדיק איז פארוואס איז תינוקות געגאנגען? מוזטו זאגן אז ס'איז געווען א חרטה איז פארוואס איז נח געראטעוועט געווארן? נישט ער איז נישט געווען א צדיק, דער אור החיים הקדוש באטאנט נישט אז ער איז נישט געווען א צדיק, ער איז געווען א צדיק, אבער לא תצילנו צדקתו זאגט דער אור החיים הקדוש די צדקות האט דא נישט געקענט ראטעווען. נאר פארוואס איז ער געראטעוועט געווארן? אלא בחינת החן שהשיג מאמצעות בחינת המצוות. זאגט אור החיים הקדוש פארוואס? כי יש לך לדעת כי יש מצוה שתועלתה היא, די תועלת אירע איז להמשיך חן על האדם. דא אזעלכע מצוות וואס דאס ברענגט א חן אויף א מענטש, און וואו ס'הערשט א חן אפילו די גאנצע וועלט ווערט אויסגעמעקט דו בלייבסט לעבן. א חן. שיש כי יש לך לדעת כי יש מצוה שתועלתה היא להמשיך חן על האדם, או, דאס איז לשון אור החיים הקדוש, או בבחינת ג' או ד' מצוות ידועות, וואס דאס ברענגט די חן, והשם לא הודיע תועליות המצוות, נישט מודיע געווען די תועלת פון די מצוות, לטעם שאמרו ז"ל, די תנחומא אין עיקב שירוצו כל העולם לתועליות, זיי זאלן לויפן נאר צו די מצוות וואס איז דא תועליות, וואס איז דא תועלת, דערפאר האט מען עס נישט אויסגעזאגט, וזה נוח זכה ומצא החן, ער האט געטראפן דעם חן. אונז ווייס מען נישט וואס איז די חיים, אבער מען רעדט דא אויף א חן אז די גאנצע וועלט גייט שטארבן און דו בלייבסט לעבן, וואס איז די חיים? די בית אברהם זאגט ונוח מצא חן בעיני השם אויב עס ארבעט און קנאקט עס איז שווער ער האט עפעס א חן די אור החיים הקדוש זאגט ער ווייסט וואס די חן איז אין חרדים שטייט יא ווי די חן איז ווי אזוי מיינט איר ווי אזוי די חרדים שרייבט אם רוצה האדם למצוא חן בעיני השם אז א מענטש וויל טרעפן א חן בעיני השם וואס זאל ער טון זאל ער פאסטן פערציג טעג שטייט נישט. אה? וואס זאל ער טון? אם רוצה האדם למצוא חן בעיני השם. צוויי ווערטער זאגט ער, לא יכעוס. נישט זיין כעס. אה? ס'איז שווערער ווי צו פאסטן פערציג טעג, אה? לא יכעוס. נישט זיין אין כעס. איז זאגט די חרדים, פון וואו איז די ראיה? זאגט ער, ווייל עס שטייט דא ונוח מצא חן, און די תורה זאגט נישט פארוואס מצא חן. די תורה זאגט נישט פארוואס, זאגט דער חרדים, די תורה זאגט יא פארוואס, ווייל ונוח וועגן דעם מצא חן, ער איז נישט געווען אין כעס, נוח במעשיו בהילוכו בדיבורו. אם רוצה האדם למצוא חן בעיני השם, לא יכעוס, שנאמר ונוח מצא חן בעיני השם, זאגט דער זאגט דער חרדים ולא פירש למה, אלא בשמו פירושו, אין דעם נאמען ונוח, שהיה נוח בדיבורו ובמעשיו ובהילוכו. וויאזוי מאכט מען אזא זאך? אה? ווי קומט מען צו לא יכעוס? אה? אז דער אמונה ווערט שטערקער און שטערקער, ער ווייסט ס'איז אלץ נאר פון באשעפער, איז ער נישט אין קיין כעס, ער מגביר די אמונה. איר ווייסט, האט איינער געפרעגט, נוח איז געווען די וואך אין תיבה צוועלף חדשים, יא? מיט די אלע חיות. איך מיין אז מען זעצט אריין א מענטש אין אזא תפיסה, ער דארף נאך ארבעטן דא, אין תפיסה איז דא אזוי, מען דארף ארבעטן, אה? ס'דא געוויסע ארבעט וואס מען דארף ארבעטן. ער דארף ארבעטן צו געבן אלע חיות צו עסן. איך מיין איינער צוועלף חדשים, מיין איינער איז אזוי צוועלף חדשים אין אזא תפיסה דארף ארבעטן אזעלכע ארבעטן, וואלט געדארפט א פסיכיאטער שפעטער, ניין? אינטערעסאנט ווי אזוי האבן זיי נישט געדארפט קיין טאבלעטן?
הא? איר ווייסט פארוואס? ווייל זיי האבן געוואוסט ס'איז דא א מבול אינדרויסן, די תיבה ראטעוועט אונז פון א מבול. אזוי ביי יעדע זאך, א מענטש ווייסט, דו ווייסט נישט פון וואס דאס ראטעוועט דיר, דו ווייסט נישט פון וואס די פ ד זאכן ראטעוועט דיר, ווען דו זאלסט וויסן פון וואס וואלסטו נישט געווען אין כעס, וואלסטו נישט געווען אין עצבות, וואלסטו נישט געווען אין אלעס. די ווייסט נישט וואס דאס ראטעוועט דיר. און זאגט נאך א ווארט די וואך שטייט ויסגור השם בעדו אזוי פאר שלישי ענדיגט זיך ויסגור השם בעדו וויאזוי זאגט די תרגום דארטן ויסגור השם בעדו וויאזוי שטייט אין תרגום די לשון ואגין השם עלוהי דער רבונו של עולם האט אויף אים געשיצט ואגין די וועלט זאגט אז די תרגום איז שטענדיג מסביר דעם תוכן אז עס זעהט אויס ווי א מענטש איז ויסגור פארמאכט פון אלע זייטן, פארמאכט פון אלע זייטן, ס'איז ואגין, מען שיצט יעצט אויף דיר, דו מיינסט ס'איז פארמאכט, יעצט שיצט מען אויף דיר, דו זעהסט נישט? ווי אזוי קען מען זאגן א מענטשן לא יכעוס, ס'איז אזוי שווער, ס'איז שווערער ווי שווער, און ווער רעדט זיך צו דערמאנען די אלע ווערטער בשעת מעשה, אוי אוי אוי, ס'איז גאר א גרויסע חכמה. אבער דא ברענגט די ישמח ישראל אויך, ער ברענגט עס די וואך, דאכט זיך מיר אין דעם ערשטן שטיקל איז דאס אם איני טועה, ברענגט ער דארטן פון ספר הישר דרבינו תם, ברענגט די חרדים, און דארט שטייט אין ספר הישר דרבינו תם, אז אפילו יעדע מענטש האט דאך דא א בחירה, ער קען זיין גוט און קען זיין שלעכט, דא א מענטש אמאל איז זוכה, מען הייבט אים אויף, ער מוז זיין גוט, ער האט נישט קיין בחירה, ש, איר ווייסט וואס ס'הייסט מען הייבט אים אויף, ער האט נישט קיין בחירה. זאגט ער ווייסט פארוואס? פארוואס זאגט ער? ווייל ער האט מוצא חן געווען ביים אייבערשטן, איך וויל אלע ביידע, איר פארשטייט? ער האט מוצא חן געווען ביים אייבערשטן, וועגן דעם הייבט מען אים אויף פון בחירה, ווייסט פארוואס? ווייסט פארוואס ער האט אזא חן? מען האט אים אויפגעהויבן פון בחירה, ווייסט פארוואס? ווייל ס'דארף ארויסקומען פון אים, זאגט דער רבינו תם, זרע כשר וצדיק. ווייל ס'דארף ארויסקומען זרע כשר וצדיק וועגן דעם האט ער א חן מ'האט אים אויפגעהויבן, פשש איך וויל אלע דריי, אלע דריי וויל איך, פארשטייט וואס מ'האט דא געמאכט, מ'האט אים אויפגעהויבן נישטא קיין בחירה ווייל ער האט א חן, פארוואס האט ער א חן ס'דארף ארויסקומען פון אים קינדער צדיקים, איך וויל אלע דריי, דו ווייסט פארוואס זאגט דער רבי ישמח ישראל דברי ספר הישר וחרדים נתכוונו לדבר אחד, ווייל ווען א מענטש איז מעביר על מידותיו און איז נישט כועס האט ער א חן. ער קריגט א חן ווייל ער איז מעביר על מידותיו און וועגן דעם דארף ארויסקומען פון דעם זרע כשר וצדיק און פארדערפאר נעמט מען אים אוועק די בחירה ונח מצא חן אויב רוצה אדם לא יכעוס און ס'לוינט זיך נישט אזויפיל גוטע זאכן משקיע זיין א חן לא יכעוס פארמאכט די מויל מיט טייפ ווייסט דער שפת אמת זאגט דא א פסוק אין תהלים מ"ה הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלקים לעולם. פרעגט דער דער פשוט'ע פשט הוצק חן בשפתותיך, הוצק חן, ער רעדט שיין, בשפתותיך, ער רעדט שיין, א פה מפיק מרגליות, א פה ממלל רברבן, ס'איז הוצק חן בשפתותיך, פרעגט דער שפת אמת, אבער פארוואס שטייט שפתים, מ'ווייסט ס'איז דא פינף מוצאות הפה. שפתיים, שיניים, חיך, גרון, לשון. מיט די שפתיים זאגט מען נאר פיר אותיות. דו ווייסט וואסערע פיר? בית און מיט די שפתיים וו מ פ. ווייטער מיט די צונג זאגט מען דטלנ"ת, ד' ט' ל' נ' ת'. ס'איז דא אותיות מיטן שפתיים, ס'איז דא אותיות מיט די שיניים, ס'איז דא אותיות מיטן חיך, ס'איז דא אותיות מיטן גרון, ס'איז דא אותיות מיטן לשון. וואס האסטו געכאפט הוצק חן בשפתותיך אויף די פיר אותיות? זאגט דער שפת אמת דו פארשטייסט נישט קיין פשט. הוצק חן בשפתותיך ווייל מיט די שפתיים קען מען פארמאכן דעם מויל. אה, דאס איז דער חן. דער חן אז מען קען נאך פארמאכן די מויל. וואס איז בשפתותיך? זאגט ער אזוי, ס'איז דא אמאל ווייסט דאך איך וויל יענעם צוריק ענטפערן, ס'ברענט מיר דא איך האלט זיך איין, איך האלט זיך איין, ס'ברענט מיר, ס'איז דא אמאל עס שטייט דא די ווארט, איר זעט דא אונטער די ציינער, איך וויל עפעס רעדן, אבער ס'איז דא אמאל עס שטייט שוין דא, שטייט שוין ביי די ליפן, בכ'האב ממש א ח און דו גיסט א פארמאך די ליפן, דאס איז א חן, דער האט א חן ביים אייבערשטן, הוצק חן בשפתותיך, ס'שוין געשטאנען אויף די ליפן איז נאר שוין געשטאנען די ווארט, שפת אמת, הוצק חן, אם רוצה אדם למצוא חן בעיני השם, אז דער אור החיים הקדוש זאגט ס'איז דא א חן וואס קען קעגן א גאנצע מבול. ווי איז מען זוכה צו אזאנס? די ווארט שטייט אויף די ליפן און פארמאכט, מיט דעם קויפסטו אפ דעם אייבערשטן קעגן א מבול פון גאנצע וועלט. געדענק די ווארט וואס ער פלעגט איבערזאגן אויף שלמה זלמן, חד גדיא דזבין אבא, דער ציגעלע, דזבין אבא קען אויפקויפן דעם טאטן אין הימל מיט תרי זוזי מיט צוויי ריקן, דארף א פאי מען מיט דאס פארציילן? פארמאכט דארף א פאי, בעיני השם, ונח מצא חן בעיני השם, און ס'איז דא לא יכעס, ווי מען דאס וואס זיין. מען קויפט אפ דעם טאטן בשמים. אם רוצה אדם למצוא חן בעיני השם לא יכעס. מיר האבן שוין גערעדט אסאך מאל און דער חוזה מלובלין זאגט אויפן פסוק, כבשים בני שנה תמימים שניים ליום עולה תמיד, זאגט ער כבשים מלשון כובש כעסו. אז מען זאל זיין א מעביר על מידותיו, כובש כעסו בני שנה ווערסטו א נקי כבן שנה זאגט דער חוזה מלובלין, זאגט ער שניים ליום צוויי מאל א יו צוויי מאל א טאג זאלסטו עס מקבל זיין, וואסערע צוויי מאל? א. נישט פארן דאווענען נישט פארן לערנען, ער זאגט שניים ליום צוויי מאל א טאג איידער דו גייסט אריין אין שטוב שחרית וערבית. זאגט ער ווייל כי זאגט ער כי בבית הכנסת אינו שכיח שיכעס אין שול איז ער א וואוילער אינגערמאן א איידעלע וכן בשוק לא יקפיד כי אם בבית שכיח דארט מאכט ער דעם גיהנום חוזה מלובלין איז זיין לשון שניים ליום פעמיים בכל יום בבואו לביתו שחרית וערבית יקבל על עצמו שלא להקפיד כלל, כבשים בני שנה, כי בבית הכנסת אינו שכיח שיכעס, וכן בשוק לא יקפיד, כי אם בביתו שכיח, זאגט ער מיט דעם תמימים. וואס איז טייטש תמימים? זאגט ער ווייל די גמרא זאגט אז איינער וואס איז כועס איז א בעל מום. און דורך דעם עולה תמיד איז צו זיין שטענדיג א עולה נישט קיין יורד. יא רבותי, מוצא חיים באין עשן. דא איז געווען א גרויסע גאון ישראל, וואס דער עולם, דער עלטערע עולם עפעס געדענקט אים, ער האט געהייסן רבי שמואל ראזאווסקי, געווען א ראש ישיבה דא אין פאנאוויטש, וואס האט עד היום תלמידיו ותלמידי תלמידיו מיט זיין דרך הלימוד, מיט זיין עמקות, ידוע זיינע שיעורים, דורך די ספר ספרים שיעורי רבי שמואל ראזאווסקי, אבער איך ווייס נישט ווי ווייט די עולם ווייסט, ס'איז געווען א מורא'דיגע מעשה מיט דעם ר' שמואל. ר' שמואל'ס טאטע איז געווען ר' מיכל דוד ראזאווסקי, ער איז געווען רב אין גראדנע, ער איז אוועק תרצ"ה. ווען ער איז אוועק האט ער איבערגעלאזט, ס'איז געווען אזוי, די עלטערע, דער בכור האט געהייסן ר' שיע העשל ראזאווסקי. רבי שמואל איז געווען יונגער, רבי שמואל איז געווען א בחור. דעמאלטס האט זיך אפגעטון אין שטאט דארטן לעבעדיג, ס'איז געווארן דארטן לעבעדיג וואס צו, די משפחה האט געוואלט די עלטערע זון זאל ווערן רב, די משפחה האט געוואלט רבי שיע העשל, אבער די שטאט האט געוואלט רבי שמואל. ביידע זענען געווען גאונים, אבער רבי שמואל איז געווען רבי שמואל. רבי שמואל איז געווען, האט די, די שטאט האט געוואלט רבי שמואל, עס איז געווארן דארטן פרייליך, און, און, מ'האט מחליט געווען ווער ס'גייט דא מכריע זיין די פסק, ר' חיים עוזר, דער גאון ישראל ר' חיים עוזר, בעל אחיעזר, עס האט געהייסן צען אזייגער גייט מען ארויף צו ר' חיים עוזר, ער גייט דא מכריע זיין ווער עס גייט זיין רב, צען אזייגער אינדערפרי, אכט אזייגער איז געווען א גאסט ביי ר' חיים עוזר, ווער? ר' שמואל, צוויי שעה פארדעם, ר' שמואל האט אים געזאגט, רבי, איך בין געקומען דא איין זאך, אז טאמער די בוררות אין די דיינות דארף ארויסקומען ווער עס זאל זיין רב, זאג איך קלאר פארן רב אז איך וועל דא אין רב שטאט נישט זיין רב, כ'האב דא א עלטערע ברודער בין איך דא נישט רב ס'נישט אויף וואס צו רעדן. שוין. לא הער זיי אויס. צען אזייגער האט ר' חיים עוזר געזאגט קלאר דעם פסק, ר' שיע העשל ווערט רב. ר' שיע העשל איז געווארן רב רבותי. אבער. עס האט נישט עולה יפה געווען דארטן די רבנות, עס איז געווען דארטן קריגערייען א גאנץ א גאנצע יאר, פון תרצ"ה ביז תרצ"ו, עס איז געווען, די עולם האט עפעס נישט, די עולם האט נישט גוט מקבל געווען, און רבי שמואל האט מחליט געווען נאך א יאר אז כל זמן איך זיץ דא וועט די ברודער נישט קענען פירן דעם רבנות, ווייל די טייטש איז רבי שיע העשל געווען גענוג גרויס נאר דער צל פון רבי שמואל האט דא מחשיך געווען אביסל דעם אור פון רבי שיע העשל, ווייל ער ווייל ער איז געווען רבי שמואל איז געווען רבי שמואל, און עס האט זיך א, בקיצור האט רבי שמואל מחליט געווען איך מוז אויפהייבן זיך אויפהייבן און אנטלויפן פון דא, און דעמאלטס וועט דא ווערן סדר וועט ער קענען פירן דעם שטאט, ער האט נישט געוואוסט וואס צו טון, ער האט געמאכט א גורל הגרא, יחידי סגולה ווייסן עס צו מאכן, ער האט עס געמאכט, ער האט געעפנט א חומש, און וואס האט זיך אים געעפנט? ויאמר השם אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך פארשטאנען די קלארע ווערטער מולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך האט גענומען אים ר' זלמן ראטבערג דער עולם געדענקט אים ראש ישיבה פון בית מאיר האט אים גענומען און מיט אים זיך אויפגעהויבן און געפארן קיין ארץ ישראל געווען א בחור א יתום אליין ממש בגפו נישט געוואוסט וואו ער גייט ממש אל הארץ אשר אראך נישט געהאט קיין שום משפחה נישט ס'איז אריבער אפאר יאר, דאס איז געווען תרצ"ו אריבער אפאר יאר, די נאצן זענען אריינגעגאנגען אין גראדנע, און האט גענומען גאנץ שטאט ובראשם דעם רב און אלע פארברענט געווארן. רבי שמואל איז געווען די איינציגסטע וואס איז געבליבן לעבן בזכות די ותרנות. בזכות די ותרנות, אבער ס'איז נישט נאר די ותרנות, ער איז אנגעקומען דא, דא זען די גרעסטע חורבן, האט איבערגעלאזט אזא שטאט. און אנקומען דא אליין און פון דעם איז געבליבן ר' שמואל מיט זיינע גרויסע תורות מיט די אלע שיעורים וואס עד היום די אלע שיעורים פון די ישיבות גייט דאך אויף ר' שמואל'ס שיעורים פארשטייט במה דברים אמורים דער חתם סופר זאגט די וואך עפעס א טייטש ווארט וואס מען ליינט נאך פאר שני וירא אלקים כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ זאגט ער א אינטערעסאנטע ווארט אז דרכו גייט אויף אלוקים. וואס איז טייטש אויף אלוקים? דרכו פונעם אייבערשטן איז מה הוא רחום אף אתה רחום מה הוא חנון אף אתה חנון. זאגט די חתם סופר כל זמן, פו! ס'איז געווען די ערגסטע עבירות דארט. מבול? השם ישמרנו. כל זמן אבער ס'האט געארבעט די מה הוא רחום, איז נישט געווען קיין גזירת מבול. וירא אלוקים כי השחית כל בשר את דרכו, דרכו גייט אויף אלוקים, אויף מיין דרך מה הוא רחום, דאס האבן זיי משחית געווען גלייך א מבול.

אבל עכשיו שלא עשו כן נחתם גזר דין שמים. נאך היינט א דור וואס מ'דארף אזויפיל רחמי שמים, אזויפיל רחמי שמים, איר הערט דער חתם סופר כל זמן ס'איז דא דרכו, דו האלטסט דעם דרכו, דו זעסט דאך רבי שמואל פון וואס ער איז געראטעוועט געווארן, פון וואס ער איז געראטעוועט געווארן, פון א מה הוא רחום, ער האט זיך אויפגעגעבן א ותרנות, געראטעוועט דאס לעבן, דורות ישרים. דורות ישרים תלמידים לאלפים ולרבבות אבער אמת. חתם סופר זאגט א מאמר נורא, מען זאגט עס אין פרשת משפטים, דער עולם געדענקט דעם פסוק? וכי יריבון אנשים? א פסוק פאר שני אין פרשת משפטים, וכי יריבון אנשים? והכה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב, וואס שטייט דארטן? רק שבתו יתן? ורפא ירפא, רפא ירפא טייטש אז דארף ער צאלן שבת און ריפוי, דארף ער צאלן שבת, פרעגט דער חתם סופר אלץ פיין און וואויל אבער וואס דארפסטו אנהייבן מיט די ווערטער וכי יריבון אנשים וואס פעלט עס אויס, און ווען ס'איז נישט יריבון, ווען סתם יכה איש את רעהו באבן או באגרוף, דארפסטו דערציילן א מעשה זיי האבן זיך געקריגט, וואס דארף וואס פעלט אויס די ווארט. וכי יכה איש את רעהו ולא ימות ונפל למשכב רק שבתו יתן ורפא ירפא דארף צאלן שבת און ריפוי, וואס פעלט אויס די ווערטער וכי יריבון אנשים. פון חתם סופר א מורא'דיגע ווארט. ווייל היות ס'ענדיגט זיך דא ורפא ירפא, און חזל דרש'נען דאך פון ורפא ירפא דרש'נט דאך חזל שניתנה רשות לרופא לרפאות, זאגט די תורה, דו ווייסט ווען מען דארף צוגיין צו א דאקטאר? נאר יריבון אנשים ווען מענטשן קריגן זיך. ווייל טאמער מען קריגט זיך נישט, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו, זאגט די אייבערשטער בין איך די דאקטאר, זאלסט נישט דארפן צוגיין צו קיין דאקטאר. וכי יריבון אנשים, דערפאר שרייבט די תורה זאג איך חתם סופר וכי יריבון אנשים, אז מען קריגט זיך וועגן דעם רפא ירפא ניתנה רשות לרופא לרפאות, ווייל טאמער שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. ווי ס'איז שווער ותרנות ס'לוינט זיך נישט, ס'לוינט זיך נישט, נישט דארפן גיין צו א דאקטאר, ווייסט וואס א הבטחה דאס איז? שטייט דא דערצייל נישט דא קיין מעשיות אין מלווה מלכה, זאל באגלייטן א מענטש א גאנצע וואך. א ותרנות איז א שווערע זאך, אבער, ווי דער לשון פון פלא יועץ, ער שרייבט עס אין ערך ותרנות, שרייבט ער דעם לשון, ולפעמים, שמידת הוותרנות תחיה בעליה, וואס איז געווען רבי שמעון ר' זאב, ביי מעשה רבי שמעון.

אפילו אויף עופות השמים, ווייסט וואס הייסט ותרנות אויף עופות השמים? למשל געבן מילך פאר א קאץ, צו ברעקלעך פאר פייגעלעך, שרייבט ר' חיים פאלאג'י אויף דעם, ובדוק ומנוסה שיבקשו עליו רחמים, אז די פייגעלעך בעטן אויף אים רחמים, אזוי שרייבט ער בדוק ומנוסה, מיר זאלן נישט וויסן פון דעם, אין די שפיטעלער ווייסט מען פון דעם, אין די שווערע מחלקות, אין די שווערע מחלקות, מיר זאלן נישט וויסן דארטן, די חולים דרייען זיך ארום אזוי אסאך מאל מיט טעצן און ברעקלעך פארטאגס געבן פאר די פייגעלעך צו עסן דארטן, זיי געבן דארטן אין די באלקאנען, נישט דאקטוירים ווייסן פון דעם, נאר די חולי ישראל זאלן שוין האבן א רפואה שלימה. על כל פנים, ובדוק, זאגט ער? און ער האט געזאגט אז דער רבי חיים פאלאג'י זאגט אז ס'איז אן עצה, עשה ותרנות אפילו עם עופות השמים. אסאך מאל איינער זאגט איך דארף אים מוותר זיין, א בהמה בתבנית אדם, איך זאל אים מוותר זיין? רבי חיים פאלאזשי ותרן איז אפילו פאר עופות השמים זיי בעטן אויף דיר רחמים קען פועל'ן אויף דיר רחמים ווייסט דאך עופות השמים ער מאכט דיך משוגע ווי א ציפור וואס טאנצט אויפן קאפ אפילו אזא עוף ובדוק ומנוסה שיבקשו עליו רחמים געווען דא א איד אין בני ברק די עולם האט אים דא געקענט רב שיע ווייס געהאט דא א געשעפט אין בני ברק איז אלט געווען הונדערט יאר ווען ער איז אוועק איך בין געווען ביי אים להבדל לחיים א האלבע יאר פאר ווען ער איז אוועק חול המועד פסח א האלבע יאר פאר ווען ער איז אוועק ער איז געווען דעמאלטס נײַן און נײַנציק און א האלבן דערציילט צוויי אינטערעסאנטע מעשות.

און איינער האט געקלאפט אין די טיר געבעטן א נדבה, און די שטיף מאמע האט דעמאלטס געהאלטן אינמיטן זאלצן פלייש, זאלצן עופות, האט ער און איינער האט געקלאפט בעטן א נדבה, די שטיף מאמע אריין געגאנגען ברענגען ברענגען געלט, אריין גיין אין צימער ברענגען געלט, דעמאלטס איז ער אריין געגאנגען דער שנארער און געגעבן א גנב'ע די צוויי עופות און אנטלאפן, געפרואווט נאכצולויפן איז נישט געגאנגען, האט דערציילט רב שיע א וואך שפעטער, איז דער זעלבע שנארער האט מופיע געווען נאכאמאל א קלאפ אין טיר, און דעמאלטס איז די טאטע ארויס געגאנגען און ער האט אים אראפגעלאזט צוויי צוויי פעטש, דו שעמסט זיך נישט דו קומסט נאך נאכאמאל דא, יא צוויי פעטש אבער ווי ס'דארף צו זיין. און ער האט געכאפט פלייטע און אנטלאפן, און ר' שיע האט דערציילט אזוי, אז ער איז אים נאכגעלאפן, ער איז נאכגעלאפן מיט א זעקל, ר' שיע האט געהאט א זעקל פון גאלדענע מטבעות, ווייל ער איז געווען א יתום פלעגט מען אים פארעהרן און פלעגט אים גיבן געלט, האט ער געהאט א זעקעלע פון גאלדענע מטבעות, און ער איז נאכגעלאפן דעם גנב, דעם גנב, דעם וואס האט געכאפט די צוויי גוטע פעטש, ער איז אים נאכגעלאפן, און דער גנב האט פארשטאנען אז ער, אז רב שיע וויל ממשיך זיין די עבודת הקודש, איז אים נאך, איז ער נאך מער געלאפן, האט אים רב שיע נאכגעשריגן געווען דעמאלטס א יונגל פון עלף יאר, שטעל זיך אפ איך זאג דיר צו איך טו דיר גארנישט, ער האט זיך אפגעשטעלט, האט רב שיע אים געגעבן דעם גאנצן זעקל פון די גאלדענע מטבעות, און האט אים געזאגט איך וויל דו זאלסט זאגן אז דו האסט אויף קיינעם נישט קיין קפידה, ביסט מוחל, ער האט געציטערט פון די צוויי פעטש וואס ער האט געקריגן. האט ער אים געזאגט איך בין מוחל און דיר בענטש איך אריכות ימים. און פון דעם האט ער תולה געווען דעם אריכות ימים, דעם ברכה פון דעם גנב ותרנות אפילו לא יפס השמים בודק אם אין איסר שיבקשו עליו רחמים. אה? ער דערציילט נאך א מורא'דיגע מעשה רב שמעי' רב שיע ער דערציילט אזוי אז ער האט חתונה ער האט געוואוינט אין סאטמאר חתונה געהאט האט ער אין טעמעשוואר, זי איז געווען פון טעמעשוואר, און די חתונה איז געווען ת"ש, און מען האט אפגערעדט אז א האלבע יאר וואוינט מען אין טעמעשוואר, נאכן האלבע יאר גייט מען אריבער קיין סאטמאר וואוינען, פארוואס? ווייל ס'איז געווען דעמאלטס אנגעצויגן פון די מלחמה, און סאטמאר איז געווען מער פארזיכערט, ווייל די אונגארן זענען אריינגעקומען שפעטער. און אונגערן זענען דערנאך צו אריין געקומען שפעטער, סאטמאר איז געווען מער פארזיכערט, און ממילא האט מען אפגערעדט א האלבע יאר אין טעמעשוואר און שפעטער גייט מען אריבער אויף סאטמאר. למעשה נאכן חתונה ווען נאך א האלבע יאר, זי האט נישט געוואלט אריבער גיין קיין טעמעשוואר. קיין סאטמאר, זי האט נישט געוואלט אריבער גיין. האט ער איר גענומען צום דמשק אליעזר, האסט צוגעזאגט? האט דמשק אליעזר איר געזאגט האסט דאך צוגעזאגט. האט זי געזאגט, יא, איך האב צוגעזאגט, אבער איך זע יעצט, זי איז געווען א קיילעכדיגע בת יחידה, זי איז געווען איין איינציגע טאכטער ביי די עלטערן, זי האט גארנישט געהאט, די עלטערן, נאר איר, האט זי געזאגט, זי קען נישט איבערלאזן אזוי די עלטערן, זי קען נישט אזוי איבערלאזן די עלטערן, זי אליין. האט דער דמשק געזאגט פאר רב שיע ווייס, זכרונו לברכה, האט מען געזאגט זי האט א ריכטיגע טענה, אפילו זי האט צוגעזאגט, אבער א אמת'ע ריכטיגע פתח חרטה, זי קען נישט אזוי איבערלאזן די עלטערן, האט ער גע'פסק'נט פאר רב שיע דו מוזט דא בלייבן אין טעמעשוואר, ער איז געבליבן דארטן, האט ער געזאגט פון ת"ש ביז תש"ה האט ער נישט געוויסט אין די פינף יאר, נישט געהאט קיין שום ידיעה וואס טוט זיך, טאטע מאמע ברידער שוועסטער האט גארנישט געוויסט, תש"ה איז ער געוואר געווארן זענען אלע פארברענט געווארן. האט זיך געזען ער איז געבליבן לעבן נאר בזכות די ותרנות. אינטערסאנטע זאך, ותרנות הייסט עס דארף נישט זיין נאר אינדרויסן, מ'קען אין שטוב אויך האט ותרנות, און אויך בלייבן לעבן. ארום און ארום. די תפארת שלמה זאגט א מאמר נורא, מורא'דיגע מאמר. די תפארת שלמה ברענגט א זוהר הקדוש זוהר חדש אין רות אדהכי שמע חד קלא א שמע חד קלא דאתרשים תדיר בכורסייא קדישא ביי ס'דא עפעס א קול וואס איז חקוק אין דעם כסא הכבוד עפעס א בכיה וואס דאס ליגט אין כסא הכבוד און ס'רירט זיך נישט פון כסא הכבוד וואס איז א בכיה? זאגט די זוהר הקדוש ההיא בכיה דרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול דבכה על רישא דרבי שמעון בן גמליאל וואס איז געווען? מ'האט דאך ארויסגענומען ביידן להריגה מ'זאגט דאך עשרה הרוגי מלכות ראש השנה יום כיפור יום כיפור מ'האט ארויסגענומען רבי ישמעאל מיט רבי שמעון בן גמליאל צוזאמען להריגה און די גורל איז געפאלן אז מ'הרג'עט קודם רבי שמעון בן גמליאל נאך וואס האט ער אפגעשניטן דעם קאפ פון רבי שמעון בן גמליאל שטייט אז רבי ישמעאל כהן גדול האט גענומען דעם קאפ וצרח עליו בקול מר. און האט געוויינט אויף דעם קאפ אויף דעם זאגט דער זוהר הקדוש ההיא בכיה וואס רבי ישמעאל האט געוויינט אויפן קאפ פון רבי שמעון בן גמליאל לא אתעבר מכורסייא דמלכא גייט נישט אוועק פון כסא הכבוד עד דיעבד קודשא בריך הוא נוקמין בשאר עכו"ם ביז די אייבישטער וועט זיך נוקם זיין אין אלע אומות זאגט די תפארת שלמה איך פארשטיי נישט וואס איז געשעהן רבי ישמעאל האט געוויינט אויפן קאפ פון רבי שמעון בן גמליאל די אייבישטער זאל אפהיטן וויפיל בכיות איז שוין געווען אין אושוויץ וויפיל בכיות איז געווען יענע וואך וואס איז דער האבן נישט קיין השגות אין רבי ישמעאל כהן גדול האבן נישט קיין השגות אבער אבער וואס איז דער געוויין גייט נישט אוועק פון כסא הכבוד וויפיל בכיות איז שוין געווען נעבעך ביי כלל ישראל זאגט די תפארת שלמה א מאמר נורא רבי ישמעאל האט גענומען די קאפ און געוויינט רבי ישמעאל האט געוויסט דעמאלטס אז ס'איז זיינע לעצטע מינוטן האט ער געוויסט גלייך נאך רבי שמעון גמליאל קומט ער האט געמאכט א גורל וועמען פריערט רבי שמעון גמליאל ער האט געוואוסט ס'איז זיינע לעצטע מינוטן, האט נישט געוויינט אויף זיך, האט געוויינט אויפן קאפ רבי שמעון בן גמליאל, דער געוויין איז אריבער אויפן כסא הכבוד, אויף דעם זאגט דער ההיא בכיה לא אתעבר מכורסייא דמלכא, עד דיעבד קודשא בריך הוא נוקמין בשאר עכו"ם, די געוויין מען וויינט אויף יענעמס צער. יא, די געוויין אויף יענעמס צער, די טוהן פאר יענעם, איר ווייסט די ספורנו זאגט די וואך, ויולד נח שלושה בנים, נח האט נישט געהאט קיין קינדער ביז פֿינף הונדערט יאר, איך ווייס נישט איז געווען איינער אין גאנץ תנך וואס האט ביי פֿינף הונדערט יאר געהאט א קינד, איר ווייסט פון איינעם ביי די פֿינף הונדערט? נח האט געהאט א קינד ביי די פֿינף הונדערט? וואס זאגט די ספורנו אין א האלבע שורה? ער האט נישט געהאט קיין קינדער, זאגט דער ספורנו מאז שהתחיל להוכיח בני דורו זכה לבנים. אנגעהויבן צו טון פאר יענעם, דעמאלטס זכה לבנים. מאז שהתחיל להוכיח בני דורו זכה לבנים, דעמאלטס איז ער זוכה געווען צו קינדער. פינף הונדערט א קינד? איר ווייסט דער זשיכלינער האט געהאט א איידעם, דער זשיכלינער האט געהאט א איידעם וואס האט נישט געהאט קיין קינדער, איז ער געקומען מזכיר זיין ביים רבי ר' העניך אלכסנדר, דאס איז געווען פרשת נח, האט דער רבי ר' העניך אים געזאגט, רשי זאגט די וואך אלה תולדות נח, זאגט רשי עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשיהם הטובים, פון וואנעט נעמט דאס רשי? זאג אלה תולדות נח, וואס שטייט אין פסוק שפעטער ויולד נח שלושה בנים את שם את חם ואת יפת. פון וואנעט נעמט רשי אלה תולדות נח עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשיהם הטובים, אפשר אלה תולדות נח וואס שטייט אין פסוק שפעטער ויולד נח שלושה בנים את שם את חם ואת יפת. האט דער רבי ר' העניך געזאגט אזוי אז אויבן אין הימל די שערי תולדה וואס פון דארטן קומט זרע של קיימא איז אויבן אין הימל לעבן דעם שער פון גמילות חסדים. אסאך מאל אז ס'גיבט זיך א פארקנאק די טויער פון שערי תולדה מ'קען נישט אנקוקען דערפון, פארקנאקט. ס'פארקנאקט די טויער מ'קען נישט, איז דא א עצה אריינגיין אין שער גמילות חסדים, און פון דארטן קען מען מאכן וויאזוי רופט מען עס היינט א גשר, מ'קען אריינגיין אין שערי תולדה. פון דעם שער גמילות חסד קען מען מאכן א שערי תולדה פון דארטן אריינגיין. טא האט דער רבי ר' העניך געזאגט נח האט נישט געהאט קיין קינדער פינף הונדערט יאר. וויאזוי האט ער געהאט קינדער זאגט רשי עיקר תולדותיהם של צדיקים דורך מעשיהם הטובים אז שערי תולדה פארמאכט גיי אריין דורך מעשים טובים ווייל די שער גמילות חסדים איז דאך לעבן דעם שר התולדה, און אזוי איז ער אנגעקומען צו דעם שר און אזוי האט ער געהאט קינדער. מעשיהם הטובים, די גוטס טון פאר יענעם, דער אינזינען האבן יענעם, ס'איז געווען דער קאפיטשניצער האט דערציילט מ'איז אריינגעקומען צו אים אמאל א ארעם מאן, און דער קאפיטשניצער האט געזען אויף זיין קאפעליטש, אז עס איז געווען א זייער א צוטראנטעטע קאפעליטש, אז דער קאפעליטש האט מען געזען אויף דעם עס איז אריבערגעגאנגען שוין אפאר דורות פון צדיקים דער קאפעליטש. און זייער א ישן נושן ומיושן, צוטראנטעט פון אלע זיבן זייטן. און דער קאפיטשניצער איז גלייך אריינגעגאנגען אין צימער, דער קאפיטשניצער האט געהאט א נייע קאפעליטש וואס ער האט עס נאכנישט גענוצט, און אוועקגעלייגט א נייע קאפעליטש, האט ער ארויסגענומען די נייע קאפעליטש און האט עס פאר אים געגעבן. האט שפעטער געפרעגט, די בני משפחה האבן געפרעגט, טאטע. דיין קאפעליטש וואס דו גייסט איז זייער א שיינע קאפעליטש וואס האסט אים נישט געגעבן דיין קאפעליטש האסט דאך אים קענען געבן דיין קאפעליטש וואס דארפסטו אים געבן א נייע קאפעליטש האט דער קאפיטשניצער צוריק געזאגט ניין איך דארף פאר מיר א נייע קאפעליטש איך בין נישט אזא איך וויל א נייע קאפעליטש שטייט דאך אויבן אין הימל טוט מען אן אויבן וואס מ'האט געגעבן פאר ארעמעלייט איך וויל פאר מיר א נייע קאפעליטש אויבן שטייט איך וויל א נייע קאפעליטש. יא, איך האב יעצט, ווען מ'האט גערעדט פון אמונה, ער זאגט דערציילט רבי מאיר לוריא, דערציילט ער האט עס געהערט פון א אידן וואס האט געוואוינט דא אין רחוב הרב שך, רעדט אמונה, דא האט געוואוינט אין רחוב הרב שך א איד, האט ער געזאגט פאר רבי מאיר'ן אזוי אז נאכן קריג זענען זיי ארויפגעגאנגען, זענען געווען צוויי ברודער מיט א שוועסטער. נאכן קריג, זאגט ער, ער איז אריינגעגאנגען לערנען אין פאנאוויטש, די ברודער אין א אנדערע ישיבה, די שוועסטער אין א סעמינאר, ס'איז געקומען צו שידוכים, מען האט גערעדט פאר די שוועסטער האט מען גערעדט א שידוך פון איינעם וואס ער איז נישט געווען קיין בן תורה, ער איז נישט געווען קיין בן תורה, די עולם פארשטיין אז דעמאלטס פאר זיבעציג יאר צוריק נאכן קריג נישט קיין בן תורה, נישט פונקט געמיינט נישט קיין בן תורה, די עולם האט זיך דאך קוים געהאלטן ביי די אידישקייט נעבעך דעמאלטס. ס'איז נישט פונקט געווען נישט קיין בן תורה. שוין. מ'האט איר גערעדט אזא שידוך, איינער וואס איז נישט קיין בן תורה. איז די ברודער האט איר געשריגן, נעם אים נישט, ס'איז נישט קיין בן תורה, לאז אים אפ. האט ער איר געשלעפט צום חזון איש. האט ער געזאגט פאר ר' מאיר לוריא זיי זענען געגאנגען צום חזון איש, די בחור מיט די מיידל, די מדובר מיט די מדוברת, יא, די בחור מיט די, מיטן ברודער. ס'האט שוין געהאלטן עפעס א געוויסע שלב דא ביי דעם שידוך ווייס וואס, און זיי זענען אריינגעגאנגען צום חזון איש און האט געפרעגט, דער ברודער האט געזאגט ס'איז נישט קיין בן תורה, האט דער חזון איש געזאגט דער ברודער איז גערעכט זאל זי נעמען א בן תורה, דער ברודער איז גערעכט זאל זי נעמען א בן תורה, זיי זענען ארויסגעגאנגען אלע דריי, דער בחור מיט די מיידל מיט די ברודער, און זענען געגאנגען צו די באס סטאנציע, צום תחנת אוטובוס. דא ביי די באס איז צוריק געקומען צו לויפן א שליח פון חזון איש צוריק רופן דעם ברודער, דעם ברודער צוריק רופן, דער ברודער איז צוריק געקומען צום חזון איש האט דער חזון איש געפרעגט דעם ברודער וואס איז געווען די תגובה וויאזוי האט מגיב געווען דער בחור ווען ער איז ארויס פון צימער, וויאזוי האט מגיב געווען, האט דער ברודער געזאגט פארן חזון איש אז דער בחור האט געזאגט גלייך ווען ער איז ארויס פון צימער אז רצון השם איז זאל זיין אזוי איז זאל זיין אזוי, אז רצון השם זאל נישט ווערן די שידוך, אז רצון השם איז אזוי איז זאל זיין אזוי.

אויב ער האט געזאגט אז רצון השם איז אזוי זאל זיין אזוי, האט זיך אים געביטן די דעה. דאס איז דאס אמונה. איך האב אים געדענקט וואס ער האט דערציילט פונעם שינעווער רעבן אין מאנסי, ווען ער האט דערציילט ער האט נאך געלעבט, ער איז אוועק יעצט פאר צוויי חדשים. איז ער געווען א זקן עטליכע נײַנציק יאר, האט ער דערציילט אז ווען ער איז געווען א קינד, דעמאלטס איז נישט געווען קיין מלמדים כיתות, דעמאלטס איז געווען דער מלמד האט געלערנט מיט די קינדער אלף בית אותיות, שפעטער משניות, חומש, משניות, ער האט געלערנט מיט אלע ביז די פֿופֿצן יאר, און ער זאגט ביי די פֿופֿצן יאר זענען זיי אריין געגאנגען אין בית מדרש, האט ער דערציילט אז דער מלמד האט זיך געדרייט מיט א רצועה של עול, איינער וואס האט נישט געקענט האט ער אים געשלאגן, און די רצועה שלו האט געזאגט, די רצועה שלו האט געהאט אויפן שפיץ האט ער געהאט אזעלכע לעדערנע קניפן, כדי די קינד זאל נישט זיין בבחינת שוטה שאינו מרגיש, האט ער אים געווען נישט לעדערנע קניפן דארטן. און ער האט דערציילט אז ער געדענקט דער שינאווער רבי האט דערציילט אז דער מלמד איז געשטאנען, עס איז געווען פרשת ויחי, און ער איז געשטאנען מיט די לעדערנע שטריק, און האט מען פארהערט א אינגל, האט ער געפרעגט, וואס איז דאס טייטש גאט גדידי אגדני? גד גדוד יגודנו, ס'איז געווארן נישט גוט. איך קען דא אויך פרעגן וואס טייטש גד גדוד יגודנו. ווער ס'קען נישט די רש"י ווייסט נישט קיין פשט. בקיצור די קינד איז געווארן זייער נישט גוט ער האט געזען דעם לעדערנע שטריקל דעם לעדערנע פאסיק א קאנטשיק א קאנטשיק איז דאס געווען א האט ער געזאגט האט ער געשריגן ער האט געפרעגט וואס טייטש גד גדוד יגודנו האט ער געשריגן גד גדוד יגודנו וואס גאט געט איז גוט. וואס גאט געבט איז גוט. און ער זאגט ער דערציילט אז דער מלמד איז אריין געהן אין בית מדרש אריין געלאפן אין בית מדרש, מיין תלמיד זאל זאגן אזא ווארט, מיין תלמיד זאל וואס גאט געבט איז גוט, מען האט זיך אנגענומען געווארן אויסער זיך אזא ווארט, ער זאגט דער דער קאנטשיק האט שוין נישט געקענט שלאגן, ער האט נישט געקענט שלאגן. און זי זאגט אז דאס איז, און איך מיין צו זאגן, א מענטש זאגט אז דאס איז רצון שמים, האט זיך געביטן דא די דיעה פון חזון איש, וואס גאט געט איז גוט, און ס'איז א לשון רבותי אין, יא, רבינו יונה זאגט עס אין שערי תשובה שער ד' אות י"ב ער זאגט א מורא'דיגע ווארט רבינו יונה, ער זאגט כי חמת אדם תודך שארית חמות תחגור, זאגט ער חמת אדם איז אויף א מענטשן חלילה א חימה. און הייבט אן צו דאנקען דעם אייבערשטן וואס גאט גיבט איז גוט, זאגט ער כאשר צער האדם יודה אותך כלומר שיודה אותך האדם בעת צערו, בעת צער זאגט ער מוז מען דאס אויך דער דאנק דא, זאגט ער שארית חמות וואס איז געבליבן פון די חמות וואס דארף קומען צום מענטש און תחגור ס'ווערט צוגעבינדן ס'קען נישט שלאגן מער, שארית חמות תחגור, תחגור ותעכב אותם ואל תביאם עליו, ס'וועט נישט קומען, זאגט ער, ס'קומט נישט נאכדעם, וואס גאט גיבט איז גוט צו אלץ ישראל. קומט איינער און זאגט, אבער איך בין נישט אין דעם דרגה, איך קען נישט זאגן, איך קען נישט דאנקען בשעת צער. איך האב אים געזאגט אז דער אינגל וואס האט געזאגט גאט געבט איז גוט האט אויך נישט געווען אין דער דרגה, האט ער עס געזאגט ווייל ער האט געזען א קאנטשיק, האט ער געזאגט ווייל ער האט געהאלטן דערביי? ער האט געזען א קאנטשיק האט ער געזאגט אז במילא זאג עס אן קיין שכל. נאר אמונה אין בורא כל עולמים. זיך מחזק זיין מיט אמונה אין בורא עולם. אוי! אמונה אין בורא עולם. יא, די מסיים זיין, די חזל זאגן רב לכם סוב את ההר פנו לכם צפונה, ווי די חזל אין אזא מצב נאר הצפינו לכם הצפינו עצמכם בדברי תורה תורה מגנא ומצלא, איר ווייסט די מעדני יום טוב, איר געדענקט די מעדני יום טוב אין ברכות כ"ח, די גמרא זאגט דארט אין די תפילה פון רבי נחוניא בן הקנה מודה אני לפניך ה' אלקי שאני משכים והם משכימים, אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר והם עמלים,

מעיקרא לא קשיא די קשיא הייבט זיך נישט אן בכלל, פארוואס? ווייל דו זאגסט יעדן טאג אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה ותלמוד תורה כנגד כולם. עלי מנת לקבל שכר מיינט אויף די וועלט. אויף תורה קומט נישט שכר אויף די וועלט, שפעטער זאגסטו אני רוצה עולם הבא ס'איז צוויי אנדערע זאכן. די קשיא איז בכלל נישט קיין קשיא. אני אומר למקבל זכר רעדט מען אויף די וועלט. מיר זאלן האבן אויף די וועלט אלע א שמירה עליונה, מיט ברכות עד בלי די לנו ולכל ישראל. רבי חנניא בן עקשיא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות. וועלט פון תוכן ווארט אייך אין קול הלשון אין ארץ ישראל נול דרײַ זעקס איינס זיבן איינס איינס איינס פֿיר אין ענגלאנד נול צוויי נול אַכט איינס נײַן איינס זיבן נול נול נול.